פרשת במדבר שטייט די וואך ביי מנין בני ישראל שטייט פקוד את בני לוי אין די בית אבותם ווער ס'מאכט דא ווער ס'קוקט אריין אין די חומש הפקודים וואס מ'האט דא געציילט די אלע ראשונים רעדן שוין וועגן דעם אז שבט לוי איז דא געווען די ווייניגסטע, אבער נישט סתם די ווייניגסטע נאר אנדערע אנדערע סארט מספרים אינגאנצן, שבט יהודה איז געווען פֿיר און זיבעציק טויזנט און זעקס הונדערט, און יששכר איז געווען פֿיר און פֿופֿציק טויזנט און פֿיר הונדערט, זיי זענען געווען פֿיר און זיבעציק טויזנט זעקס הונדערט איז געווען פון בן עשרים שנה, און שבט לוי מבן חודש ומעלה איז געווען נאר צוויי און צוואַנציק טויזנט, וואס איז די פשט? שבט לוי נאר מבן חודש ומעלה איז צוויי און צוואַנציק טויזנט. בקיצור, דער רמבן זאגט וזה תמיה, זאגט דער רמבן, וזה תמיה, ס'איז א וואונדער, איך לא יהיו עבדיו וחסידיו ברוכי השם כשאר כל העם, ווי קען זיין אז שבט לוי וואס איז עבדיו וחסידיו ברוכי השם זאל נישט זיין פונקט ווי די גאנצע פאלק? זאגט דער רמבן, ואני חושב שזה חיזוק למה שאמרו רבותינו, אז וואס? אז שבט לוי האט נישט געהאט קיין שעבוד, אז עס איז נישט געווען קיין שעבוד, כשאר כלל ישראל וואס האבן געהאט א שעבוד, קושי השעבוד, עבודת פרך, און ממילא איז געווען די הבטחה כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, דערפאר האט מען זיך געמערט למעלה למעלה, געווארן ארבעה ושבעים פיר און זיבעציג טויזנט זעקס הונדערט שבט לוי וואס איז נישט געווען די שעבוד איז מען געוואקסן נארמאל.

די מצרים האבן פארביטערט די יארן כדי למעטם, היה הקדוש ברוך הוא מרבה אותם כנגד גזירת מצרים, פונקט ווי ס'שטייט כמו שאמר וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, אבל שבט לוי היו פרים ורבים כדרך כל הארץ ולא עלו למעלה כשאר השבטים. וואס טייטש איז דאס איז ווייל מ'האט זיי געפייניגט דערפאר האבן זיי זיך געמערט?

וויפיל מ'העט פייניגן א אידן העט ער נאר מער וואקסן. דאס איז בכלל און בפרט א מענטש וואס גייט אריבער שוועריקייטן זאלסטו וויסן נאר פון דעם וואקסטו. ווי זאגט די וועלט, מ'מאכט יעצט קעזקיכן אויף שבועות. קעזקיכן. נאר נאך א זויערע מילך ווערט א קעזקיכן. אז ס'איז נישטא קיין זויערע מילך איז נישטא קיין קעזקיכן. אן קיין זויערע מילך קען מען נישט מאכן קיין קעז קוכן. פון די שוועריקייט פון די זויערע מילך פון דעם ווערט א קעז קוכן. זאגט דער רמבן אז די שבט לוי ווייל זיי זענען אריבער דער כלל ישראל איז אריבער אין די קושי השעבוד איז געווען ירבה ויפרוץ. שבט לוי האט נישט אריבער געהאט די קושי השעבוד געווען נאר שניים ועשרים אלף. אזא שטייגער זאגט דער הייליגער חתם סופר ער זאגט אז ס'איז געווען. עס שטייט אין פסוק אין מגילת רות ווען זי אריינקומען בית לחם ווען נעמי איז אריינגעקומען בית לחם שטייט ותאמר אליהן אל תקראנה לי נעמי קראנה לי מרא כי המר שקי לי מאוד ווען זי איז צוריקגעקומען קיין בית לחם מיט רות כי המר שקי לי מאוד וואס איז דא געשען וואס איז יעצט געווען וואס איז המר שקי לי מאוד די הייליגע חתם סופר זאגט ס'איז געווען אני מלאה הלכתי, וריקם השיבני השם, זי איז ארויסגעגאנגען מיט אלימלך, מיטן ז... די קינדער מחלון וכליון, אלע זענען געשטארבן דארט. אלימלך געשטארבן, מחלון וכליון געשטארבן. זי איז צוריקגעקומען נאר מיט רות, אליין. ס'האט אויסגעזען ביטער און פינסטער. אבער זי האט נאך געהאט איין תקווה, ווער איז געווען די תקווה? בועז. קומט אריין אין בית לחם, וואו איז זי? ווייל זי איז געווען א מומע פון בועז, ווייל אלימלך איר מאן איז געווען א ברודער פון סלמון אבי בועז, פון סלמון, און פון די אנדערע זייט זי איז אויך געווען א שוועסטער קינד פון בועז, זי האט געהאט א קירבה מיט בועז, זאגט ער, זאגט די חתם סופר, איר איינציגע תקווה איז געווען אז בועז איז דאך א שר וטפסר בישראל, און דער בועז וועט איר יעצט אויפבויען דאס לעבן. זי אריינגעקומען מיט רות אליין, דאס איז געווען איר תקווה, בועז גייט איר אויפבויען דאס לעבן. אבער ווי אזוי וועט זי רעדן מיט בועז דאך אין דרך נשים צניעות להתראות לפני האנשים זאגט די חתם סופר, נשים צניעות רעדן נישט מיט קיין מענער, און וכן מצאנו זאגט די חתם סופר אז נעמי מיט בועז האט קיינמאל נישט גערעדט, זי האט מיט אים ווייל אין דרך נשים צניעות צו רעדן מיט די מענער, נאר וואס איז געווען איר תקווה, זאגט די חתם סופר, דורך אשת בועז. זי וועט רעדן מיט אשת בועז, און אשת בועז וועט דאך זיין די מעקלערטע, און אזוי בועז וועט איר אויפבויען צוריק דאס לעבן ווייל ער איז א שר. וואס איז געווען, זאגט די גמרא אין בבא בתרא צדיק א', ויהי כבואנה בית לחם, ווי זי איז אריינגעקומען נאר מיט רות אין בית לחם, ותהום כל העיר, זאגט די גמרא נעשית כל העיר הומיה, וואס איז געווען? די גאנץ שטאט איז ארויסגעגאנגען צו די לוויה פון אשת בועז. פו, די לוויה פון אשת בועז איז געשטארבן? איז דא איז פארלוירן געווארן איר לעצטע האפענונג, אשת בועז איז געשטארבן און וואס וועט איר זיין? אויף דעם האט זי געזאגט קראנה לי מרא, כי המר שקי לי מאוד, איך האב שוין נישט דעם לעצטע האפענונג האט זיך מיר פארלוירן, די לעצטע האפענונג. וואס איז געווען די סוף רבותי? זאגט דער הייליגער חתם סופר וואס איז געווען די סוף? אז אשת בועז איז געשטארבן, האט בועז גענומען רות, די רות וואס זי האט גענומען, פון דעם האט זי געהאט עובד געבארן געווארן, וואס ס'שטייט אין פסוק אויף דעם יולד בן לנעמי, יולד בן לנעמי ותהי לו לאומנת, זי איז געווען דא די מאמע, ממנה מלכות בית דוד ממנה מלך המשיח, פון דארטן איז געבוירן געווארן דוד און שלמה, וואס שטייט אין פסוק זאגט דער חתם סופר וישם כסא לאם המלך ותשב לימינו, אם המלך ווער איז דאס? זה נעמי זאגט די גמרא. פארשטייסט? איז די טייטש איז אז די בעסט פון דעם וואס האט אויסגעזען די ערגסטע אשת בועז איז געשטארבן ס'איז די לעצטע האפענונג די לעצטע בענדל וואס זי קען נאך זי קען זיך נאך צובינדן וואס בועז זאל איר אויפבויען דאס לעבן האט אויסגעזען געפערליך דייקא וואס האט איר אויסגעזען די געפערליכסטע פון דא איז געבויעט געווארן איר לעבן אויפן גרעסטן גרעסטן פארנעם יולד בן לנעמי איז יא נעמי בועז האט גענומען רות און ממילא איז געבוירן געווארן עובד איז געווען יולד בן לנעמי זי איז געווען דא די גאנצע אם המלכות וישם כסא לאם המלך ותשב לימינו זה נעמי זאגט דער חתם סופר ס'איז ידוע אז די בעסטע שטייט אין חזל אז די שענסטע זמנים ביי כלל ישראל די רואיגסטע זמנים רואיגסטע איז געווען ווען בימי שלמה איש תחת גפנו ותחת תאנתו זאגט דער חתם סופר המר שקי לי מאוד ראשי תיבות שלמה וואס דיר האט אויסגעזען די ביטערסטע פון דארטן איז ארויסגעקומען די גרעסטע ישועה זי איז געווען דא די אם המלך זי איז געווען דא די די אם המלך, המר שקי לי מאוד דאס איז געווען ראשי תיבות שלמה, טייטשט דער חתם סופר אזוי, ביי שלמה המלך שטייט בנה בניתי בית זבול האט שלמה המלך געזאגט, זאגט ער, די גמרא זאגט בכל מידה ומידה שמודד לך, הווי מודה לו במאוד מאוד, לאמיר לערנען צוויי מינוט אלף בית, זאגט דער חתם סופר די אותיות פאר מאוד, ווען איז געווען די ערגסטע, וואס איז די ערגסטע זאך ביי אידן, איז געווען די גלות, גלות איז די ערגסטע זאך, זאגט ער די אותיות פאר מאוד איז גלות, פארוואס? א אות פאר מ' איז ל', א אות פאר א' איז ת', א אות פאר ד' איז ג', דאס איז אותיות גלות, דאס איז געווען, דאס איז די רעכטע אותיות, פאר מאוד, די אותיות נאך מאוד איז בנה, א אות נאך מ' איז נ', א אות נאך א' איז בית, א אות נאך ד' איז ה' ס'איז אותיות בנה. זאגט ער וואס דיר האט אויסגעזעהן גלות די ערגסטע דאס האט געמאכט דא די בנה, די המר שקי לי מאוד דאס האט דא געמאכט די בנה, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך הווי מודה לו במאוד מאוד, ס'זעהט דיר אויס די שווערסטע און פון דארטן איז געווארן די בעסטע. דאס זאגט די רמב"ן אויכעט ביי כלל ישראל. מיר זענען אריבערגעגאנגען די שווערסטע די עבודת פרך, דאס איז נאר דאס האט זיך געבויעט, דאס האט זיך געבויעט, אזוי זאגט די גמרא דארטן אין בבא בתרא צדיק א', די גמרא זאגט ואמר רבי יצחק, אותו היום, דער טאג שבאת רות המואביה לארץ ישראל, דער טאג וואס רות איז אנגעקומען אין ארץ ישראל, אין דעם זעלבן טאג זאגט די גמרא מתה אשתו של בועז, איז די פרוי פון בועז געשטארבן, והיינו דאמרי אינשי, עד דלא שכיב שיכבא קיימא מנו בייתיה, וואס טייטש זאגט רש י קודם שימות המת, אז פאר ווען די מת שטארבט, עומד ומזומן כבר הממונה על ביתו ועומד במקומו. נאך איידער די מת שטארבט איז שוין אויפגעשטאנען דער ממונה, דער וואס דארף ממלא מקום זיין. ווייל ווען די טאג וואס רות המואביה איז געקומען, דעמאלטס איז אשת בועז געשטארבן. נאך איידער די מת שטארבט איז שוין געווען צוגעגרייט דער וואס דארף דער קודם שימות המת עומד ומזומן כבר הממונה על ביתו ועומד במקומו וואס דארף שטיין אויף זיין פלאץ. זאגט דער רשב ם, מתה אשתו של בועז, זאגט דער רשב ם אויף דעם, ולאשמועינן אתא, דאס קומט אונז לאזן הערן שהקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה, ויש לו לאדם לבטוח בקדוש ברוך הוא. עס קומט לאזן הערן אז שטענדיג איז הקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה נאך פאר די מכה, פאר אשתו של בועז איז געשטארבן איז שוין געקומען רות, הקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה ויש לו לאדם לבטוח בקדוש ברוך הוא אין יעדן מציאות. וואס דיר זעט אויס אזוי שווער, ווי זאגט דער בעל הטורים זאגט ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים, זאגט דער בעל הטורים אל הערפל גימטריא אל שכינה, גימטריא אל שכינה, סאו וואס דיר זעט אויס ניגש אל הערפל, אז די אמת איז ניגש אל שכינה, דארטן איז די שכינה הקדושה, וואס דיר זעט דיר אויס. אז אמר שלמה, השם אמר לשכון בערפל. די זעלבע זאך אויך אין אלע ענינים און אלע מובנים. שטייט די אנדערע וואך ברכת כהנים. די עקידה פרעגט אין שער עיין ד, שער עיין ד, די וואס איז די ענין פון ברכת כהנים? דער רבונו של עולם בענטשט כלל ישראל, וואס מה יוסיף ויתן, וואס דארף מען כהנים בענטשן דאס פאלק? פארוואס? זאגט ער אזוי א לשון, הער, לייג קאפ, זאגט דער עקידה דעם לשון אזוי, כי לפי שעיקר אשר הצלחת האדם וטובו תלוי עליו, די עיקר וואס די גאנצע הצלחה פון א מענטשן מיט זיין גוטס איז תלוי אויף דעם וואס איז, הוא כשיהיה לו ציור חזק ואמונה קבועה שכל הטובות, והצלחות, עליונות ותחתונות הבאות על העולם הן מאת הסיבה הראשונה יתעלה שמו. די גרעסטע, זאגט ער, די עיקר הצלחת האדם וטובו איז נאר ווען ער אליין האט טיף די אמונה אז אלע הצלחות דיינע מיט אלע ברכות דאס איז נאר פונעם אייבערשטן. זאגט ער לא מצד המקרה ולא בכוחו ועוצם ידו ולא משום כוכב ומזל קבוע, אלץ איז בהשגחה פרטית דיין הצלחה, אז דו וועסט לעבן מיט דעם, דאס ברענגט דיין ברכה והצלחה. דאס איז די טייטש זאגט ער וואס מען זאגט אן ביי ברכת כהנים יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחנך, ישא השם פניו אליך וישם לך שלום, דאס ברענגט די הצלחה פארן מענטש. זאגט ער פאר דערפאר האבן חזל מתקן געווען ברכת הנהנין, די אייבערשטער דארף דיינע ברכות? רבונו של עולם דארף דיינע ברכות? זאגט ער ניין, נאר ס'איז להדריך את האנשים זאגט די בעל עקידה, זאגט די עקידה, להדריך את האנשים אל הצלחת נפשם אשר אי אפשר זולת זה, די גרעסטע הצלחה פון א מענטש איז נאר ווען ער וועט וויסן אז אלץ איז נאר פונעם בורא עולם, דערפאר האט מען געהייסן ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ ברוך אתה השם בורא מיני מזונות אז דו וועסט דאס אריינלייגן די אייבערשטער גיבט עס די אייבערשטער גיבט עס נישט מבליע זיין א ברכה דאס וועט האלטן ביי דיר די ברכה דאס וועט ברענגען פאר דיר די ברכה והצלחה מיט סייעתא דשמיא אין דעם טייטשט ער די גמרא וואס אלע ווייסן די גמרא אין ברכות דף ז

און זאגט ער דעם לשון, אז זאלסט נישט מיינען אז דער אייבערשטער דארף מיין ברכה, דער אייבערשטער דארף, זאגט דער עקידה, כלומר, שלא תהי' כוונת ברכותינו אליו יתעלה קלה בעינינו, לפי שהיא ברכת הדיוטים, אחר שאינו צריך לו, ער דארף מיינע ברכות? זאגט ער, ניין, ווייל שהרי תועלתו גדול, דו ווייסט די תועלת איז, ומה שיתמשך ממנו הכרתו יתברך וקבלת עול מלכותו, אז דו זאלסט אנערקענען אז אלצדינג איז נאר דער אייבערשטער, דו זאלסט עס אריינלייגן טיף אין קאפ, דו זאלסט לעבן מיט דעם אז אלס איז די אייבערשטער, אשר בזה יזכה לקבל השפע העליון להמשיך חוט החסד המקיים המציאות. דערפאר זאגט מען ביי ברכת כהנים יעדע פסוק זאגט מען השם, יברכך השם, יאר השם, ישא השם פניו, ווייל דאס איז די עיקר ברכה, דו זאלסט געדענקען אז א כל הטובות זענען מושפעות מאיתו, דאס איז די מעיין ומקור הברכה, ווען די מענטש איז קלאר אז אלע הצלחות איז נאר בידי שמים, דעמאלטס איז דער רבונו של עולם משפיע כהנה וכהנה, זאגט ער באמונתו יחי'. נאר די פראבלעם איז דאך ווי די שבט סופר זאגט אזוי, ווי זאגט ער דארט אין פסוק אני מלאה הלכתי וריקם השיבני ה', און ווען ס'גייט גוט מלאה זאגט ער אני, וריקם איז השיבני ה', ווען ס'גייט אים נישט גוט דעמאלטס געדענקט ער אז ס'איז דא א אייבישטער, ווען ס'גייט אים גוט איז אני מלאה הלכתי, זעהט ער נאר זיך. אבער ווען א מענטש ווייסט פארקערט, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, פונקט ווי מען דארף זיך מחזק זיין מיט אמונה בלילות איז די זעלבע זאך בבוקר, פונקט ווי מען דארף זיך מחזק זיין מיט אמונה בלילות אין די שווערע זמנים איז די זעלבע זאך בבוקר ווען ס'גייט דיר גוט זאלסטו געדענקען גוט גוט ס'איז נאר חסדך אז ס'איז נישט דא, ווי זאגט די עקידה? און די לשון זיינע, לא במקרה ולא בכח ועוצם ידו ולא משום כוכב ומזל קבוע, נאר דער אייבערשטער בענטשט דיר יעצט, און מיט דעם וואס דו וועסט דאס געדענקען, מיט דעם ברענגסטו אויף דיר דעם ברכה כסדר. מענטש איז צוגעוואוינט אז בלילות געדענקט ער דאך מחזק זיין מיט אמונה, אבער בבוקר געדענקט ער נישט, דארף מען געדענקען אז פונקט ווי בהסתרה שבתוך ההסתרות אזוי בהצלחה שבתוך ההצלחות אז דער רבונו של עולם איז מיט אים. און דערציילט נאך ס'איז געווען עפעס א פרץ אמאל ס'איז אנגעקומען דער גיל גבורות צו די אכציג און האט געוואלט פארקויפן פארקויפן א גרויסע וואלד זיינע האט שוין געזען ער קומט צו די אכציג פארקויפט פאר א ביליגע פרייז צו דעם ביליגע פרייז עפעס א איד האט עס געוואלט קויפן ער זאגט צו דעם ביליגן פרייז האט ער נאך געדארפט פארקויפן זיין דירה און נאך נעמען גרויסע הלוואות אבער אבער ס'איז געווען א הזדמנות ווייל מ'קען פון אים האבן גרויסע רווחים אדירים יעדן יאר, ס'האט זיך אים געלוינט. ער איז געגאנגען דער איד און האט ער געקויפט דעם דעם וואלד, פארקויפט זיין פארמעגן, אנגעמאכט הלוואות, בקיצור דער איד איז אריינגעגאנגען צום פאר ער האט עס געמאכט דעם פעולה, פאר ער איז אריינגעפארן צו זיין רעבין איז געווען דער ר' דוד משה טשורטקובער, ער איז אריינגעפארן צום טשורטקובער ער האט געהאט איבערגערעדט ער איז געפארן צו אים רעדן וועגן זיינע זאכן וואס ער דארף איבער רעדן און שפעטער האט זיך אויפגעהויבן האט ער געזאגט פארן רעבן שוין אן קיין שאלה דאס האט ער שוין נישט געפרעגט נאר געזאגט אם ירצה השם כ'גיי ווערן א גרויסע גביר ס'גייט דא וואקסן א גרויסע גביר דא אין חצר כ'גיי ווערן גאר א גרויסע גביר פרעגט אים וואס איז איך גיי קויפן אם ירצה השם, גיי פארקויפן מיין פארמעגן, נעם הלוואות, איך גיי קויפן דארט א גרויסן וואלד, דאס ברענגט רווחים אדירים. האט אים דער טשורטקובער געזאגט, דעם וואלד דו האסט געזאגט זאלסטו נישט קויפן. ער איז ארויסגעגאנגען אינדרויסן און טראכט צו זיך, דער רבי פארשטייט נישט אין די זאכן, וואס פארשטייט דער רבי אין די זאכן? מילא ווען איך וואלט אים געפרעגט אויף דעם, טאר נישט מאכן אנדערש אז איך פרעג דעם רעבן, מאכט מען נישט אנדערש. אבער איך האב דאך נישט געפרעגט, ער האט מיר עס אליין גע... איך האב דאך נאר געזאגט. כ'האב דאך נישט געפרעגט, כ'האב אים געזאגט האט ער מיר געזאגט ניין, ער גייט, האט יא געקויפט, פארקויפט די פארמעגן און אנגעבארגט געלטער און קויפט דעם וואלד, עס האט אויסגעזען טאקע א מורא'דיגע זאך, ס'גייט דא אריינקומען רווחים אדירים פון א וואלד פיל מיט העלצער, פיל מיט, שוין, און נאכן פארקויפן און בארגן מיט אלץ, הייבט ער אן יעצט צו צו גענומען פועלים זאלן אראפ כורת זיין די עצים שניידן די עצים הייבט אן צו שניידן די ערשטע פארווארעמט די צווייטע פארווארעמט אלעס מיט תולע מיט תולעים תולעים ס'איז נישט ווערד קיין זעיר די רעטעך ס'איז גארנישט ווערד בקיצור נישט נאר ס'איז גארנישט ווערד נאר ס'דא געבליבן מיט אזעלכע שווערע חובות האט ער פארקויפט די דירה געבליבן בעירום ובחוסר כל אנגעמאכט חובות האט נישט געהאט צו באצאלן ווייל די אלע וועלדער איז גארנישט ווערד אלע וועלדער גארנישט ווערט, בקיצור ער האט געזעהן ווי ער האט גוט אנגעזעצט, אלץ ער האט נישט געפאלגט דעם רעבן, יא. שוין ער האט נישט געהאט קיין פנים שוין צו פארן צום רעבן, צוויי יאר איז ער געזעצן אזוי ויהי מקץ שנתים ימים, ער האט מחליט געווען די די געלט האב איך פארלוירן, דעם רעבן אויך פארלירן, פארט אריין צום רעבן און האט געזאגט חטאתי עויתי פשעתי איך האב נישט געפאלגט דעם רעבן, דער רבי האט מיר געזאגט אין הכנה, האט דער רבי אים געזאגט נע נע נע נע נע דו האסט א גרויסן טעות נישט געווען קיין שום רוח הקודש, נאר וואס דען? כ'האב געהערט האסט זיך אויפגעהויבן האסטו געזאגט איך גיי ווערן א גביר, כ'גיי דאס פארקויפן, כ'גיי, ביסט געווען אזוי פארזיכערט אין זיך קיין שם שמים האב איך נישט געהערט האב איך געוויסט אז אז דו דארטן קיין הצלחה קענסטו נישט האבן. און אזוי איז געווען. ווען די מענטש ווייסט אז די גרעסטע ברכה איז נאר ווען ס'איז מיטן שם שמים. נאר מיטן שם שמים, האט דארטן געהערט פון אים אזא ברייטקייט, מיט אזא ג א גסות אז איך גיי, איך גיי קויפן, איך גיי קויפן, נישט געהערט דעם שם שמים, האט ער געוויסט אז דארטן קיין הצלחה האט ער נישט און. אזוי ווי מען דערציילט א מעשה, מען זאגט עס ביים חוזה מלובלין, אנדערע זאגן עס איז געווען ביים פני יהושע, אז ער האט געזאגט דער חוזה מלובלין, אמאל השם מוריש ומעשיר, איז אין א מינוט, ער קען אין א מינוט. מאכט ער פון א גרויסן גביר א צובלוטיגטע ארעמאן, און אין א מינוט מאכט ער פון א צובלוטיגטע ארעמאן א גרויסע גביר. דארטן געזעצן דערמיט אזא גרויסע גביר האט עס נישט געקענט פארשטיין, האט געזאגט, דו ווייסט שוין, זיין עשירות איז געווען מעסיוו, ער האט געהאט אין נעפט אין בנינים אין בערג און אין אלע סארטן ביזנעס, אפילו אז דאס העט אונטערגיין קען דאס בלייבן און אז דאס העט בלייבן העט דאס אונטער, ווי אזוי קען זיין אז זאל ווערן א צובלוטיגטע ארעמאן אין א מינוט, אין א מינוט ווערן א צובלוטיגטע ארעמאן פון א גביר, ער האט עס נישט געקענט כאפן. ער זאגט ווען זיין פארמעגן איז געווען אזוי מאסיוו און מחולק ווי קען זיין אזוי ווערן א מינוט א ארעמאן? ער איז אהיים געפארן און אויפן וועג איז אריבער געפארן דורך עפעס א כומר עפעס א הויז נעבן א כומר וואס איז אים לא עלינו א רוח רעה אריין געגאנגען אין קאפ א רוח סעה און גובר געווען אויף אים די קליפה און ער האט זיך געוואלט לא עלינו שמד'ן. ער איז אריינגעגאנגען צום כומר, דער כומר זאגט דו ווילסט זיך שמד'ן, דער כומר האט פארשטאנען ער ארבעט אויף אים, דו ווילסט זיך שמד'ן, ער האט זיך, ער האט געמיינט ער שפילט אויף אים, האט ער געזאגט ניין ער שפילט נישט, לא עלינו, ער איז משוגע געווארן ער האט זיך געוואלט שמד'ן, האט ער אים געזאגט ניין ניין ניין, נאר אויב דו חתמ'סט מיר אונטער אז טאמער דו האסט חרטה, איז דיין גאנצע פארמעגן גייט אריבער צו מיר, דעמאלטס גיי איך דיר שמד'ן. ער איז געווען אזוי משוגע נעבעך, אזא רוח האט אים האט אים גע'חתמ'עט. גע'חתמ'עט א צעטל, אז טאמער האט ער חרטה די גאנצע פארמעגן גייט אריבער צום כומר. ער האט אים גע'חתמ'עט און אים געגעבן דעם צעטל, אבער גלייך נאך וואס ער האט אים געגעבן דעם צעטל, איז ער איז ער צוריק געווארן נארמאל, ער איז געווארן א שיכור. ער איז געווארן צוריק נארמאל, און צוריקגעכאפט וואס ער האט געמאכט. איז ער זיך משוגע, האט איבערגעלאזט די צעטל ביי אים, און איז אנטלאפן, איך בלייב א איד, איבערלאזן די גאנצע געלט פאר א כפרה, אבער איך בלייב א איד, איך גיי זיך שמד'ן? מיר זענען אנטלאפן און טאקע די גאנצע געלט דארטן ביי אים, די צעטל איז נאך געבליבן, די צעטל איז נאך גע'חתמ'עט אז די גאנצע פארמעגן גייט אריבער צום כומר. שוין ער איז געלאפן צו חוזה מלובלין, יא רבי איך האב געזען אין איין מינוט קען מען ווערן אזא צובלוטיגטער ארעמאן, ער איז געווען א גביר אין איין מינוט, יא איך האב שוין געזען רבי, האט אים געזאגט יא שוין געזען? יעצט וועסטו זען אין איין מינוט קען מען אויך ווערן א גביר, ווי אזוי? ער איז אהיים געגאנגען, און ווי ער איז אנגעקומען אהיים האט ער געהערט א ידיעה. אז דער גאנצער פאלאץ פונעם כומר איז פארברענט געווארן צוזאמען מיטן צעטל. דער צעטל וואס האט אים אוועקגעגעבן דארטן די שטר אז ער גיבט אים אוועק די פארמעגן. צוריק א גביר, פארשטייט? השם מוריש ומעשיר אין א מינוט. אז געדענקען דאס לעבן מיט דעם. מען האלט היינט א הכנה פאר מתן תורה. מען האט געציילט ספירה, מען ציילט ספירה. קומט א ערב ראש חודש סיון, קומט חודש סיון, קומט שלשת ימי הגבלה. ווי האט ער געזאגט און געמיינט נאך אזעלכע הכנות מיט אים עפעס סתרי תורה, וואס איז דא, וואס איז געווען? איך און השכנותא על ההר. וואס מען האט געהאט אנכי השם אלקיך, וואס זאגט דער ראש? דאס איז אמונה און השגחה פרטית. וואס איז די אמונה און השגחה פרטית, דער אמונה געדענקען אז יעדע זאך איז דער אייבערשטער, השם מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם, אלסדינג דער אייבערשטער און נאר דער אייבערשטער, דאס אריינלייגן דאס לעבן. זאגט די עצי יו ט זאגט רבי שלומקע זוויהלער האט ער געזאגט ער זאגט ער קען אלף בית ער קען אלף בית אלף בית אמונה בטחון האט ער געזאגט א איד מיט אמונה אזוי האט ער געזאגט רבי שלומקע זוויהלער א איד מיט אמונה ווערט נישט געטשעפעט פון קיינעם און ער טשעפעט נישט קיינעם ער ווערט נישט געטשעפעט פון קיינעם ער ווייסט נישט ס'איז אלס די אייבערשטער און ער טשעפעט נישט קיינעם וואס זאל איך האבן פון אים איך גיי אים טשעפען ער ווייסט אלס די אייבערשטער ער װײסט אַלץ דער בורא-עולם. נאָך אַ מאָל אַרײַנגעקומען צו אים אַ ייִד, צו רב שלומקע זװיהלער. און ער האָט געװײנט פֿאַר אים, אַז אײנער האָט אים געעפֿנט אַ געשעפֿט קײגן איבער, די זעלבע זאַך װאָס ער האָט, און איז מקפּח די פּרנסה, און מקפּח די פּרנסה, און ער האָט געװײנט דאָרטן. האט ער אנגעהויבן צו שעלטן יענעם, יענער איז מקפח די פרנסה, תוך כדי דיבור האט ער אנגעהויבן צו זאגן פאר רבי שלמה'קע, זאגט ער, עס איז געווען עפעס א רבי פון תלמידי בעל שם, מען האט עפעס ארויסגעקראצט עפעס א ברעט פון טיש, און אריינגעלייגט אין וואסער, עס האט אנגעהויבן צו וואקסן, האט רבי שלומקע אים געגעבן א שטעל אפ, האט אים געזאגט הער זיך איין. פריערט האט געווען פלוני קיפח פרנסתי האט רבי שלומקע געהערט, רבי שלומקע געהערט, ווי ער האט געזאגט ס'איז געווען עפעס א רבי ארויסגעשטעלט מיט א שטיקל ברעט פון טיש, געטינקען אין וואסער, ס'איז געוואקסן א קלאץ, האט אים געזאגט הער זיך איין. א איד איז מחיוב צו גלייבן, עס איז דא זאכן וואס ער איז מחיוב צו גלייבן, און טאמער גלייבט נישט איז ער אפיקורס, ס'איז דא זאכן וואס א מענטש איז נישט מחיוב צו גלייבן.

די מעשה דו האסט געזאגט עפעס א רבי האט גענומען א שטיקל קלעצל געטינקען אין וואסער עס איז געוואקסן א קלאץ האט ער אים געזאגט רב שלמ'קע איך ווייס נישט צו עס איז יא געשטויגן נישט געפלויגן איך גיי נישט אריין אין דעם אבער דער וואס גלייבט עס נישט איז נישט קיין אפיקורס מען דארף גלייבן אז די צדיקים האבן א כח זיי קענען אלץ אבער דער וואס גלייבט נישט די מעשה איז נישט קיין אפיקורס אבער וואס טוסטו דו ביסט דאך דו רופסט זיך דאך א חסידישע איד איז גייסטו דעם ערשטן מעשה דו וויינסט דער פלוני קיפח פרנסתי וואס טאמער דו גלייבסט נישט אז ס'איז נישט יענער אה, דו ביסט אפיקורס, דאס דארף צו, דא וויינסטו. און די צווייטע מעשה, געקלאפט א ברעט אין וואסער און געוואקסן, דאס דערציילסטו מיט א דחילו ורחימו. מיט א דחילו ורחימו. האט ער געזאגט אז די אמונה פון א אידן, אמונה זיי זיי פון א אידן, ס'איז נישטא יענער האט מיר געמאכט, נישטא יענער האט מיר מקפח געווען די פרנסה, ווייל דו ביסט מחויב צו גלייבן אז קיין האר ווייניגער ווי דאס די קצבה ראש השנה קען נישט זיין. נאר דער מענטש לעבט אזוי. מען זאגט נאך רבי מאיר פרעמישלאנער האט דערציילט די מעשה, פאר קריאת התורה פון שבועות, פאר קריאת התורה פון שבועות, שבועות קריאת התורה שטייט דאך, שטייט דאך אין פוסקים די בימה ווי הר סיני מיט אלצדינג, פאר קריאת התורה פון שבועות האט ער דערציילט די מעשה. א וואס? פון די מעשה רבי שמשון ווערטהיימער. נאר דער רבי שמשון ווערטהיימער הגאון הצדיק שר וטפסר, אזוי רופט אים אן דער חוות יאיר אין א תשובה. הגאון הצדיק שר וטפסר רבי שמשון ווערטהיימער איז דער רבי שמשון ווערטהיימער געווען מקורב למלכות, דער ווינער קייסער האט אים אמאל געפרעגט פארוואס ליידן אידן אזויפיל צרות אזויפיל רדפים אזויפיל רדיפות האט ער אים גענטפערט וועגן קנאה ושנאה דער ווינער קייסער האט עס נישט געוואלט אננעמען האט אים געזאגט איך דארף א תשובה ביז דריי טעג ס'איז נישטא קיין תשובה איז נישטא קיין איד אין ווין טרייב איך ארויס דא אלע אידן. רבי שמשון ווערטהיימער האט געמאכט א תענית חלום, מברר געווען, האט מען אים געענטפערט, האסט גוט געענטפערט, צי נישט צוריק. האסט גוט געענטפערט, האסט גוט געענטפערט, אז דאס איז וועגן קנאה ושנאה, צי נישט צוריק. צומארגנס אינדערפרי, דער קייסער האט דאך אים געזאגט אז ביז דריי טעג טאמער כ'האב נישט קיין תשובה, טרייב איך ארויס אלע אידן פון וויען. צומארגנס אינדערפרי דער קייסער איז ארויסגעגאנגען אויף צייד, מיט זיינע אלע משרתים און יועצים משרתים, און מען איז ארויסגעגאנגען אין צייד, זענען דאך אריינגעגאנגען טיף אין וואלד, אריינגעגאנגען אין וואלד מען נעמט זיך כאפן חיות, און דער קייסער איז אריינגעגאנגען אזוי טיף טיף, ער האט זיך דערווייטערט פון די גאנצע פמליא, און ער איז געווארן טיף טיף און די פמליא האט אים נישט געזען, די פמליא האט געמיינט אז ער איז שוין אהיים געגאנגען, זיי האבן אלע געמיינט ער איז שוין אהיים געגאנגען, און ער האט זיך דערווייטערט, ער האט זיי נישט געזען, זיי האבן אים נישט געזען, זיי האבן געמיינט ער איז אהיים געגאנגען זענען זיי אלע געגאנגען, און ער איז און ער האט געזען ווי ס'ווערט דא טונקל, און ער זוכט זיי, זיי זענען נישטא, און ער געפינט זיך דא מיט כל בוסרים את כל חיות היער, די אלע חיות דיבים ואריות, ס'איז מסוכן, ער האט געזוכט א וועג ארויס ס'איז נישטא און ס'ווערט טונקל, ס'איז אים געווארן נישט גוט, ער האט געוואוסט ס'איז מסוכן צו בלייבן. בקיצור ער האט געזען אז עס איז דא עפעס א טייך, וואס פון די אנדערע זייט פון טייך איז דא לעכטיגע הייזער. האט אויסגעטון זיין קרוין, אויסגעטון דעם קרוין, און האט געגעבן א, ער איז געבליבן מיט אלע בגדי מלוכה, געבליבן נאר מיט בגד עליון, און האט געגעבן א שווים אריבער די טייך, ער האט געוואלט דארטן אריינגיין זיך, עס איז געווען א קעלט א פראסט א שניי, ער האט אנגעהויבן צו קלאפן אין די טירן, און וועם ער האט געקלאפט האט מען אים גלייך פארטראסקעט צוריק די טיר, מען האט מורא געהאט ס'איז א שין דלת, אפשר איז עפעס א שד, האט ער פארטראסקעט צוריק די טיר, און אים איז געווען קאלט ער האט זיך געוואלט דערכאפן, און ער האט געזוכט א טיר וואס איז דא א מזוזה, דו ווייסט א אידישע הארץ האט זיך ער געקלערט געטראפן א טיר פון א מזוזה האט געגעבן א קלאפ, דער איד האט געעפנט די טיר יא, האט ער געזאגט ס'איז מיר קאלט נאר א, האט אים אריינגענומען האט אים אנגעטון א פעלץ האט אים אריבערגעזעצט נעבן אויוון, מ'האט אים דערווארעמט, און די אידענע, די רעבעצן זיינע פון דעם אידן, האט אים געפרעגט וואס ביסטו מקרב דארטן ער וועט דיר נאך באגנבענען. ער וועט דיר נאך באגנבענען דא! זאגט ער האב נישט מורא איך וועל דא בלייבן אויף מיט אים א גאנצע נאכט כ'וועל אבאכט געבן. שוין, אזוי איז געווען, געבליבן אויף א גאנצע נאכט, צומארגנס אינדערפרי פרעגט אים, ער האט דאך נישט געוואוסט דער איד אז ס'איז ווינער קייסער, פרעגט אים דער ווינער קייסער וויפיל איז פון דא צו פארן קיין ווין? זאגט ער ס'איז פיר פרסאות. דו קענסט מיר דינגען עפעס א וואגן איך זאל קענען אריינפארן? זאגט ער דאס איז מיין ארבעט, איך בין, איך מאך הסעות, איך מאך הסעות, איך בין א רוכל המחזר בעיירות, איך מאך הסעות צו פארן, איך פארקויף אויכעט אין די שטעט כל מיני סדקית, כל מיני זאכן. האט ער אים געזאגט וויפיל נעמסטו ביז ווין? האט ער אים געזאגט פיר פערציגערס, א מטבע א פערציגער, פיר פערציגערס, האט ער אים געזאגט אקעי איך וועל דיר געבן פיר פערציגערס נעם מיך אהיים, נעם מיך אהיים קיין ווין, אבער איך דארף אויך דעם פעלץ אויפן וועג, בבקשה איך וועל דיר געבן דעם פעלץ אויכעט, ער איז געגאנגען און פירט, האט די רעבעצין אים נאכגעשריגן, דער איד'ס רעבעצין נאכגעשריגן, ער וועט דיר נאך נישט באצאלן, ער וועט דיר נאך בא'גנב'ענען דעם דעם פעלץ, ער וועט דיר נאך הרג'ענען, וועסט בלייבן לעקיש, האט ער געזאגט האב נישט מורא איך קום באלד צוריק, שוין, ער פירט אים אריין ער קומט אן קיין ווין, פרעגט אים דער קייזער. האט דער איד געפרעגט דעם קייסער, איך ווייס נישט וויאזוי, דער קייסער פרעגט אים ווי פארט מען? זאגט ער, דא אין פאלאץ אין ארמון המלוכה, זאגט ער, כ'האב מורא דארטן פאר איך נישט אריין, האב נישט מורא, טרייב אריין דארט, ער טרייבט אריין דארטן, און דער קייסער האט געגעבן א שפרינג אראפ מיטן פעלץ, און ער שפרינגט אראפ מיטן פעלץ, און דער איד זעט ווי די נביאה פון זיין רעבעצין איז נתגשם געווארן, ער איז אפגעטאנצן האט נישט באצאלט, מען האט מיטגענומען דעם פעלץ, און ווער ווייסט וואס ס'ווארט אים דא אפ, ער האט זיך אוועקגעשטעלט אין א פלאץ נטוש אריינגעגאנגען אין ארמון המלוכה. איז אים געווארן אזוי נישט גוט, און אז ער גייט אריבער אפאר מינוט, קלאפט אים איינער, דארט פון משרתי המלך, דער זאגט, דער מלך רופט. אים כאפט א ציטער הענט און פיס, דער מלך רופט אים, ער האט דאך נישט געוואוסט וואס דא איז געווען, נישט געוואוסט אז ער איז דער קייסער. מלך רופט, ער איז ארויף געגאנגען בדחילו ורחימו מיט א ציטערניש, און ער טרעפט דעם מלך זיצט מיטן כתר המלוכה, פרעגט אים דער מלך, דו קענסט מיר? זאג איך אים, זאגט ער אים ניין. איך קען דיך יא! און ער הייבט אן צו זאגן איך קען דיין שטוב אויכעט, איך ווייס ווי דיין שטוב קוקט אויס, ער הייבט אן אויסצורעכענען די צימערן ווי ס'קוקט אויס, האט אים דער איד געזאגט נאר אין חכם כחכמת המלך, נישטא קיין חכם כחכמת המלך, האט ער געזאגט נישט קיין חכם, איך בין געווען ביי דיר ביינאכט, איך בין דאס, האט אים יעצט מגלה געווען איך בין געווען ביי דיר ביינאכט, דו האסט מיך יעצט אהיים גענומען, דו האסט אים נישט געקענט, יעצט זאג מיר וואס דו ווילסט, דו האסט מיר געראטעוועט דאס לעבן, וואס דו ווילסט וועל איך דיר געבן נישט קיין פיר פערציקערס לאז אפ פיר פערציקערס וויפיל ווילסטו א מיליאן צוויי מיליאן די איד איז שטיל איך גיב דיר פעלדער שדות און כרמים ער איז שטיל האט אים געזאגט איך וועל דיר געבן א שטאט א שטאט איז שוין נישט קיין מיליאן ס'איז מיליארדן מיליארדן מיליארדן א שטאט געב איך דיר ער איז שטיל איך וויל דיר מכיר טובה זיין א שטאט געב איך דיר. ער איז שטיל. האט ער אים געזאגט אז דו בלייבסט שטיל וועסטו בלייבן מיט די פיר פערציגערס. האט ער געזאגט אדוני המלך איך דארף פון דיר איין זאך, איך דארף נישט די אלע זאכן, איך דארף איין זאך, איך בין דאך האסט דאך געזען איך מאך הסעות און איך גיי ארום אין די שטעטלעך איך פארקויף כל מיני זאכן, די לעצטע צייט איז דא עפעס א איד וואס האט אנגעהויבן צו מיך צו נאכמאכן די זעלבע זאך, ס'איז מיר ממש יורד לחיי. ס'איז מיר יורד לחיי, האט מיר אנגעהויבן די זעלבע זאך איך וויל דער מלך זאל דא גוזר זיין אז יענע איד האט נישט קיין רשות דאס צו מאכן, ער טאר נישט, קיינער טאר נישט נאכמאכן מיין ארבעט גיין פארקויפן און גיין מאכן די הסעות און רוכלען און זיין א רוכל המחזר בעיירות. וויי האט געשריגן די קייסער ווי איז רבי שמשון ווערטהיימער ווי איז ער גערעכט געווען? נאר וועגן קנאה ושנאה ליידן אידן. דו, דו נאר וואס דו ביסט, כ'וואלט דיר געוואלט געבן א שטאט, דו וואלסט געווען דער מיליארדער פון דער וועלט וואלסטו געווען, וואלסט אנגעקוקט יעדעם איד ווי א דזשוק, ווי א פליגל וואלסטו אים אנגעקוקט, און דעם אינטערעסירט נאר יענער זאל מיר נישט נאכמאכן, האט ער געזאגט, אוי, האט ער געזען אז נאר קנאה ושנאה. די מעשה האט ר' מאיר'ל פרעמישלאנער פארציילט פון פאר קריאת התורה פון שבועות. א מענטש, אוה אוה, נאך א ליל שבועות, עס איז אין די זיבעטע הימל, געדענק אנכי השם אלוקיך, געדענק קנאה ושנאה, מאך זיך נישט נאריש, יענער נעמט מיר צו, דער נעמט מיר צו, פלוני קיפח פרנסתי, יענער, געדענק אז אלץ איז נאר פון דעם בורא עולם אליין, נאר פון דעם בורא עולם אליין, אנוכי השם אלקיך, דאס איז אמונה אין השגחה פרטית אז נאר דער אייבערשטער אליין, יא, נאר דער אייבערשטער אליין, און. רשי זאגט די וואך, מתוך חיבתם מונה אותם כל שעה, מתוך חיבתם, די ערשטע רשי די וואך, מונה אותם כל שעה, פונקט ווי טייערע חפצים רבונו של עולם ציילט אפ יעדן אידן, אה, זאגט רבי משה פיינשטיין, מקור הדברים שוין כלי יקר די וואך, איר ווייסט, די עולם ביי פרשת במדבר מוז ווערן געליינט פאר שבועות. מען קען נישט אריין גיין קיין שבועות אן ליינען פריערט שבת במדבר, א תוס' אין סוף מסכת מגילה, וואס תוס' בלייבט למעשה בבית מדרשו הקשו בבית מדרשו של רבינו ניסים, דארטן תוס' אין סוף מסכת שבועות, וואס תוס' דארטן בלייבט אז די מעשה איז דאך אזוי, די גמרא זאגט דארטן אין מגילה ל"א עמוד ב' עזרא תקן להם לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהנים, זאל מען ליינען די קללות שבתורת כהנים קודם עצרת, און די קללות פון משנה תורה פאר ראש השנה, פארוואס? ווייל זאל זיין תכלה שנה וקללותיה, און תחל שנה וברכותיה, פרעגט די גמרא ראש השנה פארשטיי איך כי תבוא איז פאר ראש השנה, אבער אבער וואס איז יעצט פאר עצרת, עצרת איז ראש השנה? נו וואס ענטפערט די גמרא, אין, עצרת נמי ראש השנה היא, דתנן בעצרת נידונין על פירות האילן, עצרת איז ראש השנה. איז דערפאר ליינט מען בחוקותי מוז מען ליינען פאר שבועות פארוואס זאל תכלה שנה וקללותיה ווייל עצרת איז ראש השנה ווי זאגט תוספות אז במדבר מוז ווערן געליינט פאר ראש השנה פאר שבועות ווייל מען טאר נישט אריינגיין אין שבועות פון א קללה פון די קללות צום שבועות די זעלבע זאך אויך פאר ראש השנה מוז ווערן געליינט ניצבים, ווייל מען טאר נישט אריינגיין פון די תוכחה פון כי תבוא צו ראש השנה, מען מוז מפסיק זיין מיט עפעס, מוז מען מפסיק זיין מיט במדבר פאר שבועות, און ניצבים פאר ראש השנה. האט ער געזאגט רבי משה פיינשטיין איך זאג אז מקור הדברים איז אין כלי יקר שוין די וואך, אוודאי ווייל דאס איז די ערשטע הקדמה פאר שבועות, דו ווייסט די ערשטע הקדמה פאר שביעות? ערשטע געדאנק פרשת במדבר שאו את ראש כל עדת צייל מיר אפ יעדן קאפ יעדע קאפ אז יעדער איינער זאל וויסן איך בין חשוב ביים אייבערשטן אן מיר איז נישטא קיין מספר בני ישראל איך בין געציילט אן דיר איז נישטא קיין חופה דער מענטש זאגט איך גיי מאכן דא א חתונה אן דיר איז נישטא שאו את ראש שאו את ראש זאגט ער שאו מיט דעם הייבט מען אויף די קעפ נישט נאר מען ציילט אפ יעדן איינעם נאר מיר ציילט מען איינעם און דעם צדיק הדור נאך ציילן איינס, מען ציילט אים נישט צען, אונז ציילט מען דעם צדיק הדור פונקט ווי מיר, ווייל די ווייל וואס די אייבערשטער וויל פון מיר וועט דער צדיק הדור נישט קענען אנפילן, יעדן איינעם צו יעדע קאפ ציילט מען אפ, יעדן איינעם האב איך זיין תפקיד וואס איך דארף פון אים, דאס איז די ערשטע הקדמה פאר קבלת התורה, די ערשטע הקדמה פאר, זאגט ער, ער צונעמט עס אזוי, ר' משה פיינשטיין צונעמט עס אזוי. זאגט איר אן א בחור א אינגערמאן טראכט צו זיך איך וועל דאך נישט וואקסן כרבי עקיבא אייגער איך וועל דאך שוין נישט וואקסן כגדול און ממילא וואס האב איך דא ניין ניין אז דו וויפיל דו דארפסט ארבעטן דו דארפסט ארבעטן דו ארבעטסט דו וועסט נעמען די פאר שעה וואס דו ארבעטסט וואס דו לערנסט דו וועסט נעמען דיינע תפילה דיין יראת שמים וועסטו זיין פונקט מיט דעם צדיק הדור שאו את ראש יעדע קאפ צייל איך אפ וואס איך וויל פון דיר איז אין דיין מצב וואס איך האב דיר אוועקגעשטעלט דארט מוזטו דינען דעם אייבערשטן. זאלסט נישט מאכן קיין חשבון זאגט הרב משה פיינשטיין וואס אז איך וועל דאך סייווי נישט וואקסן נישט דער רבי און נישט דער רב און נישט דער ראש ישיבה און נישט דער רבי עקיבא אייגער נישט דער דאס ניין שאו את ראש זאלסט וויסן וואס איך האב אבער אין דיין מצב וואס דו וועסט ארבעטן מיט דעם וועסטו דיך גרייטן צום צום גרויסן הייליגן טאג צום גרויסן שבועות די ערשטע הכנה זאגט ער פאר שבועות איז א מענטש זאל וויסן איך האב א נומער אן מיר איז נישטא קיין יום טוב. דער משל גייט נישט אריין צו די חופה אן מיר. איינס, און פונקט ווי א ספר תורה, עס פעלט איין אות איז פסול, יש ששים ריבוא אותיות לתורה, יעדער מענטש איז א אות, אן מיר איז נישטא קיין חופה, נישטא קיין שבועות, נישטא קיין חופה. ווי זאגט דער חידושי הרי"ם, מען ציילט במדבר, מען ליינט במדבר פאר שבועות, ווייל ווייל דארף וויסן יעדער מענטש איז א דבר שבמנין, דבר שבמנין אפילו באלף לא בטל. דו ווערסט נישט בטל. מען ווארט אויף דיר. יעדער איינער מיט מספר, ממילא אפילו ביסט געפאלן, הייב אויף דעם קאפ און גרייט זיך. הייב, שאו את ראש, הייב אויף דעם קאפ. הייב אויף די נאז, הייב אויף די קאפ די נאז. דערפאר זאגט ער, מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות יקרא, טייטשט ער אזוי. דער חידושי הרי"ם זאגט יעדער כוכב, דו קוקסט ארויף זעט עס אויס קליין, מען קומט ארויף אויבן זעט מען אה, ווי גרויס איז יעדער כוכב, זאגט ער כוכבים, זאגט דער מלבי"ם, איז דא צוויי זאכן, א' ס'איז דא א מספר, טאמער ס'פעלט איין כוכב, פעלט דא אין מספר. אזוי איז אידן אויכעט. איך האב א מספר זאגט דער אייבישטער, און דו פעלסט, איז דא דא פעלט דא אין מספר, איך קען דא נישט אריינגיין שבועות. איך, דו פעלסט מיר דא, ס'איז אזוי. דו ציילסט, דאס איז איין זאך. זאגט ער די צווייטע זאך, יעדע כוכב האט זיך איר תפקיד. לכולם שמות יקרא, אין דעם נאמען איז דיין תפקיד. דאס איז דיין תפקיד, יעדער איינער וואס דער אייבערשטער וויל פון מיר וועסטו נישט קענען מאכן, מיט מיין יצר הרע, מיט מיינע נסיונות, מיט מיינע כשרונות, מיט מיינע דמיונות, אין דעם מצב זאלסטו ארבעטן דעם אייבערשטן, און דאס איז יעדער איינער אפגעציילט, לכולם שמות יקרא. נישט איך הייס מיילעך ווייל דו הייסט יאנקל. ניין ניין איך הייס מיילעך ווייל מיט מיר וויל ער מיי וואס ער וויל פון מיילעך וועט יאנקל נישט אויף נישט קענען אויפטון בשום פנים ואופן נישט. לכולם שמות יקרא וואס דער אייבישטער וויל פון מיר וועט קיינער נישט קענען מאכן. און אזוי גייט מען אריין צו די חופה. א שטייגער למשל א דוגמא וואס הייסט א תפקיד א דוגמא. ס'איז א באקאנטע חזל מן הסתם די עולם געדענקט עס, אבער א עס א סדר הדורות ברענגט עס אין אות יו ד אז ס'איז געווען א גרויסע תנא א הייליגע תנא האט געהייסן רבי שיע בן אלעם, מ'האט אים מגלה געווען פון הימל אז זיין פלאץ אין גן עדן ווי? און מיט וועמען? מיט ננס הקצב, ננס הקצב, שמח בלבבך אזוי האט מען אים מגלה געווען פון הימל, שמח בלבבך שאתה וננס הקצב מושבו ומושבך בגן עדן וחלקו וחלקך שווין כאחד, ביסט גלייך מיט אים. ר' שיע האט זיך אויפגעכאפט פון שלאף, אזוי זאגט דער, מען זאגט דא דארטן, האט ער, האט ר' שיע בן אלעם געזאגט די טענה, אוי לי שמיום שנולדתי הייתי תמיד ביראת קוני, שטענדיג ירא שמים ולא עמלתי אלא בתורה, לא הלכתי ד' אמות בלא ציצית ותפילין, והיו לי שמונים, שמונים תלמידים האב איך געהאט, ועכשיו שקולים מעשי ותורתי עם הקצב, איך בין מיטן קצב אין גן עדן. בקיצור מ'דערציילט דארט אין חזל און מ'דערציילט אז ער האט אנגעהויבן צו דרייען מיט די תלמידים פון שטאט צו שטאט זוכן דעם ננס הקצב א גאנצע מעשה ביז מ'איז אנגעקומען צו אים. ווען ווען ער איז אנגעקומען צום ננס הקצב זאגט דער חזל דארטן אז ער איז געגעבן א פאל אויפן פנים, געזאגט עטרת תפארת ישראל וואס וואס ביסטו געקומען צו מיר? האט געוויינט די ננס הקצב האט ער געזאגט דבר לי אליך איך בין דיר געקומען עפעס פרעגן, זאגט ער דבר! וואס איז די שאלה? אמר לו ר' שיע בן אלעם דער תנא האט אים געפרעגט מה מעשיך און מה מלאכתך, וואס איז דיין ארבעט? פרעגט ער. אמר לו אדוני קצב אני, וואס איז מיין ארבעט? איך בין א קצב! ווייסט וואס הייסט א קצב? אבער גלייך האט ער אים געזאגט קצב אני, ויש לי אב ואם זקנים, א טאטע מאמע אלטע, ואינם יכולים לעמוד על רגליהם, קענען נישט שטיין אויף די פיס. ובכל יום ויום אני מלבישם ומאכילם ומרחיצם בידי, איך טוה זיי אן, איך גיב זיי צו עסן, איך וואש זיי. מיד עמד רבי שיע ונשקו על ראשו ואמר לו בני, אשריך ואשרי גורלך מה טוב ומה נעים ואשרי חלקי שזכיתי להיות חברך בגן עדן. פריערט האט ער געוויינט, איך בין געווען שטענדיג ביראת קוני,

דערפאר שטייט אין המשך בשלישי שטייט אין חז ל תורה הקדושה זאגט איש על דגלו באותות לבית אבותם דגלים וואס איז געווען דא די דגלים? אלע רעדן ארום וועגן דעם וואס איז די דגלים דא? וואס איז די דגלים און נשיאות'ן רמיות'ן דגלים? איז נישט נאר דאס ווייל שטייט אין חז ל ס'א מדרש תנחומא י ד דער מדרש זאגט כיוון שנגלה הקדוש ברוך הוא על הר סיני און דער רבוש ע איז אראפגעקומען אויף הר סיני ירדו עמו עשרים ושניים אלף מרכבות מלאכים

הריני עושה משאלותיכם ימלא השם כל משאלותיך מיד הראה הקדוש ברוך הוא אהבתו לישראל ואמר למשה לך עשה אותם דגלים כמו שנתאוו איש על דגלו באותות און לעתיד לבוא בזכות הדגלים אני גואל אתכם. פרעגן אלע די קשיא וואס שטעקט דא אין די דגלים רבונו של עולם דגלים אונז האבן דאך געזען די מלאכים קומען ארויף דגלים און די רבוש"ע האט געהאט אזא אהבה צו די דגלים רבוש"ע האט געזאגט התאויתם דגלים חייכם הריני עושה משאלותיכם ימלא השם כל משאלותיך וואס איז דא וואס איז די דגלים? זאגט ער איין פשוט'ע ווארט, א איד דרייט זיך ארום יעדער בחור, ווען איך זאל האבן די קאפ זיינע, וואלט איך אויך געווען א עילוי, וואלט איך געווען די עילוי פון די ישיבה. ווען איך האב געלט ווי אים, וואלט איך געווען דער גביר, וואלט געווען דער שר החסד. ווען איך האב זיין קאפ, בין איך דער שר התורה. וואס זאל איך טון, בין נעבעך אזוי, בין נעבעך א שטרוי. פארוואס? ווייל איך האב נישט דעם קאפ, איך האב נישט די געלט. די תורה זאגט איש על דגלו. איך האב דיר אוועקגעשטעלט דיין דגל וואס איך וויל פון דיר אין דיין מצב אין דיינע כשרונות מיט דיינע געלט מיט דיין מצב דארט וועסטו מיר מאכן די זעלבע נחת רוח פונקט ווי די גרעסטע גביר דארט וועסט דו וועסט לערנען וויפיל דו דארפסט יא די יענער לערנט אַכצן שעה אבער דו דארפסט ארבעטן דו לערנסט צוויי שעה וועסטו מיר מאכן די זעלבע נחת רוח פונקט ווי יענער אַכצן יעדער איינער מיט זיינע דגלים דאס האבן זיי געזען ביי די מלאכים וואס האבן זיי געזען ביי די מלאכים ס'קומט ארויף דא מלאך גבריאל זאגט ער מען האט נישט קיין שום קנאה ותאווה אריינצוטאנצן אין מלאך מיכאל. דען דער מלאך מיכאל האט דאך נישט קיין קנאה ותאווה, עס איז דגלים דגלים. דאס איז וואס דער אייבערשטער האט געזאגט התאויתם לדגלים. דאס איז וואס איך וויל פון דיר, פון דיין חלק, ביי דיר. דו מיט דיין מצב, מיט דיין חלק. יא. אזא שטייגער, אוודאי און אוודאי ביי יעדן איינעם וואס גרייט זיך יעצט פאר מתן תורה, מיט על התורה ועל העבודה, דאס איז קלאר, מיט א גרויסע התמדה, מ'רעדט דא איבער די געדאנק דא, יעצט די יארצייט פונעם קודש הקדשים רבי שלמה'קע זוויהלער, און די זאגט א ווארט אזוי, זאגט מען אין קי"ט שטייט א פסוק, אשרי תמימי דרך. ההולכים בתורת השם אשרי נוצרי עדותיו בכל לב ידרשוהו אף לא פעלו עוולה בדרכיו הלכו אזוי זאגט ר' שלמה'קע זוויהלער אזוי אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם זאגט ר' שלמה'קע ס'דא א איד אשרי ער איז כל כולו תורה כל כולו תורה אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם כל כולו תורה זאגט ער ווייטער אשרי נוצרי עדותיו בכל לב ידרשוהו א איד פול מיט עבודה

ער האט יעצט געווען א בורח מן העבירה, ער האט די זעלבע זאך ווי די ערשטע צוויי. דאס שטייט אין תנא דבי אליהו אין הקדמה, אין תנא דבי אליהו אין הקדמה שטייט דארט אויפן שבח פון רבונו של עולם, אז דער רבונו של עולם איז כל יכול, ווער האט השגות, ווער האט השגות, ווער קען משבח זיין, ווער קען מקצת שבחו מי ימלל, ווער קען משבח זיין דעם אייבערשטן. אבער שטייט דארט אין די שבחים פון אייבערשטן מיטן הקדמה פון כל יכול שטייט דארט אין איינע פון די זאכן ער איז עשיר השמח בחלקו. האט רבי חיים וואלאזשינער געפרעגט אמאל די ווילנער גאון, רבי חיים וואלאזשינער האט געפרעגט די ווילנער גאון וואס איז שייך צו זאגן אויפן אייבערשטן אז ער איז עשיר השמח בחלקו? השמח בחלקו איז די טייטש אז איך קען האבן אזויפיל און כ'האב נאר אזויפיל בין איך שמח בחלקו, דער רבונו של עולם איז אלעס זיינס וואס איז שייך השמח בחלקו? דער ווילנער גאון האט געענטפערט א מורא'דיגע תשובה, מורא'דיגע תשובה. ער זאגט אונז ווייסן מיר דאך חזל זאגן רבי שמעון בר יוחאי זאגט אין לו להקדוש ברוך הוא בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמים בלבד. האט ער אים געזאגט כביכול כביכול כביכול יראת שמים זאגט די אייבישטער דאס האב איך נישט, איך האב עס נישט, ווייל הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים. איז ווען א מענטש גיבט א.

שמועסט אזא שטייגער, די גמרא זאגט דאך אין פסחים, אלע געדענקען די גמרא, על שלוש הקדוש ברוך הוא מכריז עליהם בכל יום, על שלוש הקדוש ברוך הוא מכריז עליהם בכל יום, על רווק הדר בכרך ואינו חוטא, על עשיר המעשר פירותיו בצינעה, דער פארמאכט די אויגן, דער רבוש"ע נעמט אויבן א מייק און רופט אויס, וואס איז דער פשט? זאגט ער, עס איז געווען אמאל איינער, וואס האט געהאט צוויי קינדער, ער האט א יענקעלע מיט א בערעלע, א צווילינג, יענקעלע איז געווען א מוצלח, אבער בערעלע האט געהאט נעבעך אזא פיגור, ער איז געווען אין א מוסד, נעבעך געווען מפגר אביסעלע, אביסעלע מפגר, אביסעלע, אביסעלע א פיגור, איז דער יאנקעלע געווען א וואוילע אינגעלע, ער האט געלערנט אין חדר, איז צוריק געקומען מיט א תעודה, אלץ מצוין, הקשבה מצוין. אַז מע איז נוהג עס מיט ציען, איז נוהג עס מיט חברים מיט ציען, אַלץ מיט ציען, צען, צען, אַלץ מיט ציען. אַלץ מיט ציען, מיט ציען. ש-ש-ש. דער אימער, דער האָט געברענגט דעם תּעודה? אָ, מע האָט אים געגעבן אין שטוב, די מאַמע האָט אים געגעבן אַ װאַפֿל, אַ צוקערל. אַ שיינע תּעודה. די מאַמע איז אַראָפּגעגאַנגען נעמען דעם חאַצקעלע, דעם מפֿגר, דער איז אָנגעקומען מיטן באָס פֿון דעם מוסד, און זי האָט געזען, אַז דער, אַז דער חאַצקעלע, דער מפֿגר, דער פּיגער, האָט ממקד געווען אויף אים די, אויף איר די אויגן. זי האָט גע, ער האָט געקוקט אויף איר גלײַך אַ מינוט. דער פּראָבלעם איז דאָך אויך אין די אויגן, בײַ דער פּיגער, בײַ דער פּיגער איז דאָך אויך דער פּראָבלעם אין אויגן. ער האָט געקוקט אויף אַ מינוט. זי איז געווארן אויסער זיך זי איז ארויפגעקומען אויבן זי האט אנגעהויבן צו קלינגען צו אלעמען צו די באבע צו די שוויגער צו די שוועסטער צו די ברידער צו די אלעמען ער האט געקוקט אויף מיר ער האט געקוקט אויף מיר א גאנצע מינוט און געמאכט א אלארעם אלעמען דערציילט אלע ברידער ער האט געקוקט אויף מיר דער יענקל האט נישט געקענט סובל זיין זאגט ער איך פארשטיי נישט איך בין אריינגעקומען מיט א תעודה מצוין מצוין מצוין נישט געמאכט קיין אזא עסק נישט געקלינגען צו די אלע די אלע שבעה קרובים דו קלינגסט צו אלעמען. האט מיר געזאגט, יענקעלע, דו פארשטייסט נישט, דו ביסט דאך א וואוילער אינגל. דו ביסט דאך א צדיק. דו ביסט דאך א צדיק ממש. מציאה מציאה. ער איז נעבעך א פיגור. ער איז דאך נעבעך א פיגור. ער האט יעצט געקוקט אויף מיר א מינוט, ווייסט איר א שמחה דאס איז? ער האט ברוך השם געקוקט אויף מיר. אזוי קוקן אונז אויס. דער מענטש זאגט מלאכים האב איך אויבן אסאך, אבער דער מפגר דא און כאטש, איין מינוט האט ער געקוקט צום אייבערשטן האט אים אוועקגעגעבן די ראי', שלשה הק' ברוך הוא מכריז, ער רופט די באבע די שוויגער די אלעמען רופט ער אויס, אלע דער האט יעצט געקוקט צו מיר, און האט יעצט געהאלטן די אויג אויף מיר, האט יעצט געקוקט צו מיר, האט געדענקט ער האט א טאטע אין הימל האט ער גלייך אוועקגענומען זיין ראי'. אה? הקדוש ברוך הוא מכריז עליהם בכל יום. ס'האט יענע וואך, יענע וואך עפעס א אידענע פון אמעריקע געקלינגען דארטן אין באר הפרשה, דער וואס שרייבט דעם באר הפרשה. צו רב שמואל רבינוביץ'. און זי האט אים געקלינגען יענע וואך, יענע וואך מיטוואך. זי האט אים געזאגט א אינטערעסאנטע מעשה, האט זי געזאגט די אמעריקאנע אידענע זאגט אז ס'איז איר אוועק א קינד פירען. לא עלינו. און די סאציאלי, הרווחה, די סאציאלי האט זיך דארטן דארטן פארלייגט אויף איר געפערליך. און דארטן אין אמעריקע זיי פארלייגן זיך איז ביטער. זענען יונגעלייט וואס לאזן אפ אפילו אמעריקע וועגן דעם. זיי האבן זיך פארלייגט אויף איר. די סאציאלע האט זיך פארלייגט אויף דעם, נאך וואס די קינד איז אוועק. שוין האט זיך אפגעליטן מיט איר, האט געעפנט דארטן א תיק, ס'איז געווען, ס'איז געווען, זי זאגט אזוי האט זי נישט געטראכט עפעס אזוי צו קומען דא קומען צו לג בעומר, אבער ס'איז געווען א וואך פאר לג בעומר האט זי געזען דארטן א באר הפרשה, און זי האט געזען עפעס א גרויסע זאך, האט זי מחליט געווען זי וויל פארן קיין מירון, וויל פארן קיין מירון, האט זי געזאגט אז מ'האט איר געזאגט דארט אין די משפחה הער זיך איין דו מיט סאציאלי דו לאזט איבער די קינדער אליין די סאציאלי הערן דו לאזט איבער די קינדער אליין דאס קען נאר מאכן דא א א רויטע שמאטע פון גאנצן דאס דו לאזט נאך איבער די קינדער אליין בקיצור איין א תכלית זי איז געקומען צו פארן זונטאג זאגט די פרוי זי איז געקומען צו פארן זאגט זי איז געווען אין מערה דארטן געזאגט תהילים שפעטער איז זי אראפגעגאנגען דארטן ביי הדלקה מ'האט געשמועסט דארטן וועגן מקבל זיין א קבלה מקבל זיין א קבלה מיטן הדלקה האט זי מחליט געווען, זי טוט אין ביזנעס, זי טוט גאר אסאך אין ביזנעס, האט זי געזאגט זי האט מחליט געווען אז די גאנצע כלים, די אינטערנעט, ארויס פון, ארויס, זי פארברענט אלעס, מיטן פילטער, אן קיין פילטער אויך, זי וויל נישט, אפילו וואס איז מסונן מיט פילטער, גארנישט, איך דארף עס גארנישט האבן, זי האט איבערגעלאזט נאר אימעל האט זי געזאגט, נאר, נאר מעיל האט זי איבערגעלאזט, אבער חוץ פון דעם אלעס ארויס. זי זאגט זי איז אהיימגעפארן, זי האט יענע וואך מיטוואך געקלינגען צו אים אין די פיס געווארן, ווייסט נישט וואס איז פשט? קיינער ווייסט נישט קיין פשט, די תיק איז געווארן פארמאכט, זי איז אנגעקומען קיין אמעריקע און נישטא קיין תיק, נישט קיין שום פשט, זי האט איין פשט, זי האט משמח געווען, א שמח בחלקו, מען האט משמח געווען דעם אייבערשטן מיט איר באשלוס, דער אויבערשטער האט איר משמח געווען, משמח געווען מיט א יראת שמים, א קבלה אין יראת שמים, גלייך די תיק פארמאכט.
אף לא יפרע לי אב לו בדרכו בלכי דער גרויסע בעל הילולא דער הייליגער רבי ר' שלומ'קע מ'האט השגות אין זיינע קדושה דער בית ישראל פלעגט זאגן עס איז א מצוה צו רעדן פון זיינע יראת שמים דער בית ישראל איז געווען טיף אין בילד אויך נאך עס איז געווען די לעצטע צייט דארטן די לעצטע תקופה ער איז געווען זייער זיי נישט געזונט די משמרות איז דארט געווען משמרות וואס זיי דערציילן אז ער איז געלעגן אין בעט האט זיך געהאלטן די הענט האט ער זיך געהאלטן אין די שטאנגען מיר זאגן די אדערן געווארן ווי שטריקן און געשפרינגען פון יסורים אויסגעגאנגען אז אזוי איז אריינגעקומען דאקטער קוק פון הדסה און האט אים געזאגט רבי מיט א קטנות מיט א קלייניקייט באפריי איך דיר פון אלע יסורים מיט א קלייניקייט ער האט געוואלט אריינלייגן א קאטעטער די גוף זיינע געווען פיל מיט נוזלים פיל מיט וואסער פיל מיט וואסער און ער האט געזאגט ער לייגט אריין א קאטעטער נישט צו דעם קערפער נישט צו דעם קערפער איז אזוי געשפרינגען ארויסגעגאנגען פון האט ער אים געזאגט דאקטער קוק האט עס געמאכט פאר גדולי הדור נישט צו דעם קערפער האט אים מציע געווען מיט הענטשקעס נישט צו דעם קערפער ער איז אזוי אויסגעגאנגען פשוט איז אוועק פון קדושת החיים, מ'האט אים געקענט ראטעווען. די בית ישראל איז געווען טיף אין בילד, אז די בית ישראל האט אונז געזאגט אזוי, קיין שאלה אין הלכה איז דא נישט געווען, דאקטער קוק האט געזאגט ער האט עס געמאכט פאר גדולי הדור, מען האט געמעגט אלס א פיקוח נפש, מען האט עס געמעגט, עס איז נישט געווען קיין שום שאלה אין הלכה. אבער ביי רב שלומקען האט ער געזאגט, די גמרא, ישב לו קוץ בטבורו, מוטב לו מוטב תבקע כריסו, ואל יהי רשע שעה אחת לפני המקום איז כפשוטו. און כפשוטו. האט ער געזאגט די בית ישראל ער איז אוועק פון יראת שמים, ס'איז א מצוה צו רעדן פון זיין יראת שמים, און זיין ציון איז א סגולה אויף יראת שמים. אין די ערשטע יארצייטן פלעגט די בית ישראל אליין דארטן גיין נאך. זאגט ער זיין ציון אז און ער איז אויס אויסגעגאנגען פון יראת שמים מ'האט השגות אין זיין קדושה. מיין זיידע זכרונו לברכה פלעגט פירן טיש ביים יארצייט. האט ער געזאגט ער איז געווען אין טהרה שטיבל. ער איז געווען אין טהרה שטיבל ביי די טהרה. האט ער געפילט א ריח הדסים. א ריח הדסים, האט ער זיך אויסגעדרייט און ער האט געפרעגט דעם רבי רבי גדליה משה, דעם זון, צו ס'איז געווען א מנהג אין זוויל צו לייגן הדסים אין טהרה שטיבל. זאגט ער, איך ווייס נישט וואס איר ווילט, מ'האט נישט געלייגט קיין הדסים. זאגט, מ'האט נישט געלייגט קיין הדסים. האט ער געזאגט, דער זיידע זכרונו לברכה, אבער ער האט זיך אויסגעדרייט וועמען ער האט געפרעגט, אלע האבן געזאגט זיי פילן הדסים. אין א טהרה שטיבל נישטא קיין ריח פון הדסים, איבערהויפט, נישט איך ווייס וואס יא, אבער קיין הדסים נישט. אבער אזוי איז דאס ריח טהרה יש בו, טהרה, טהרה ווער האט השגה אין זיינע קדושות. זיינע תשובות נאכן מקווה, איז דאך ידוע ומפורסם, אז עס איז געווען די תשובות וואס ער האט געענטפערט אויף אלע ענייני דיני נפשות וואס איז געווען, וואס איז געווען, אלע שאלות וואס איז געקומען ממזרח וממערב ומצפון ומים, עס איז געווען תשובות כאורים ותומים, מען האט זיך נישט געטארט שפארן פאר תשובה נאכן מקווה. שאין כאן המקום להאריך, איך וויל נאר דא עפעס צו איין ווארט צו צוקומען צו דעם ענין וואס מען שמועסט יעצט, השמח בחלקו. ער דערציילט ר' אלי' רוט די גאבע, אינטערעסאנטע מעשה. ער האט דאך נישט געענטפערט קיין שום תשובה נאך אן קיין מקווה. פון די גרעסטע ביז די קלענסטע, אבער נאכן מקווה איז געווען די שווערסטע תשובות, נישט נאכגעווען דיני נפשות וואס איז געווען אלץ איז געגאנגען תשובות נאכן מקווה. האט ער געזאגט רבי אלי' רוט אז ס'איז געקומען אמאל א בחור צו אים און האט אים געזאגט ער האט געלערנט אין א ישיבה אין ירושלים ער האט געדארפט אפלאזן די ישיבה מחמת סיבה ער האט געדארפט אפלאזן די ישיבה און ער האט געפרעגט רבי שלומקען צו ער זאל אריבער גיין אין א ישיבה אין תל אביב ער האט אים אוועק געגעבן א געוויסע ישיבה זאל אריבער גיין אין די ישיבה אין תל אביב שוין איז ער געגאנגען אין מקווה רבי שלומקע, די תשובה איז געווען נאכן מקווה, איך קען דיר נישט ענטפערן. דאס איז געווען די תשובה, איך קען דיר נישט ענטפערן. אריבער צוויי יאר, האט דער הייליגער רבי ר' שלומ'קע געבעטן רבי אלי' רוט, אז ער זאל, דו געדענקסט ס'איז געווען דא א בחור פאר צוויי יאר האט געפרעגט א שאלה וועגן א ישיבה, דו געדענקסט? האט אים געבעטן, זיי מברר וואס טוט זיך מיט דעם בחור, וואס איז געווארן מיט דעם בחור? ער איז אריין אין תל אביב, האט ער געוואלט אריין, רבי אלי' רוט איז ארויסגעגאנגען מברר זיין, און ער איז צוריק געקומען, ער האט געזאגט, יא. ער איז אריינגעגאנגען אין א ישיבה אין תל אביב, ועלה ונתעלה מעלות רמות בתורה ויראת שמים, געשטיגן מורא'דיג. האט רבי שלמ'קע געזאגט האסט מיר מחיה געווען, האסט מיר מחיה געווען, פארוואס? זאגט ער ווייל דאס איז געווען די תשובה אין מקווה, די תשובה אין מקווה איז געווען אז ער וועט דארט מצליח זיין אין תל אביב אין תורה ויראת שמים. כ'האב עס אבער נישט געקענט זאגן ווייל כ'האב נישט געקענט נעמען אויף מיינע פלייצעס א בחור זאל גיין קיין תל אביב. איר הערט א מעשה? ער האט געזען, ער האט געזען אז ער גייט מצליח זיין אין תורה ויראת שמים דארטן, ער האט געזען ער קען, אבער איך קען עס נישט נעמען אויף מיינע פלייצעס. ער האט געזען, אט די שווערסטע אפעראציעס האט ער גענומען אויף זיינע פלייצעס, מען דארף יא אפעראציע, נישט קיין אפעראציע, האט זיך געגעבן, אלע דאקטוירים האבן געזאגט אזוי און ער האט געזאגט פארקערט. און מען האט געזען ווער עס איז גערעכט, מען האט געזען, מען האט געזען ווער, זיך אלץ צו גענומען אויף זיינע פלייצעס, א בחור זאל גיין אין תל אביב, איך קען נישט נעמען אויף מיינע פלייצעס, היינט זע איך אסאך מאל בחורים זיי האבן ברייטע פלייצעס קיין עין הרע, איי פו, כ'מיין נישט דווקא אויף תל אביב, נאר די געדאנק איז, יעדע זאך ער קען דארטן שטייגן, אבער ס'איז דא דארטן עפעס א שאלה פון יראת שמים, גיב אכטונג. גיב אכטונג, רב שלומקע האט נישט געהאט קיין פלייצעס אויף דעם, היינט רעדט מען נישט אויף תל אביב, היינט אין ביז איך אייך אין בני ברק אין שטוב גיב אכטונג, א כלי דארטן, דו ווילסט מיט די כלי וואקסן אין תורה ויראת שמים, טפו! זאגט ער איך נעם נישט אויף דיינע פלייצעס קיין זאכן, דו זאלט נישט וואקסן מיט דעם, רב שלומקע האט עס נישט געקענט נעמען, שטייגן מיט דעם, אז ווען עס איז א פראבלעם אין יראת שמים, עפעס א פראבלעם, ער האט נישט געקענט נעמען אויף זיינע פלייצעס. נאך אנדערע וקדשתם היום ומחר.

אויך געווען דער כלל הדברים וואס האט געזאגט אז אלע הנאות איז געמאסטן ער זאגט דאן ער האט געזאגט א קדישא מיט קדיישא האבן די זעלבע אותיות פרעגט ר' שלומ'קע דער בעל הילולא קען זיין אזא זאך קדישא מיט קדיישא די זעלבע אותיות קדישא איז קדישא און קדיישא טפו קדיישא איז דאך פונקט פארקערט פון קדישא ווי קען דען זיין די זעלבע אותיות דער אור גופא, דער רבונו של עולם זאגט, דו זוכסט הנאות, הא? זאלסט וויסן דער קדוש האט קיין האר ווייניגער נישט פון הנאות פון דיר. זאלסטו וויסן ער האט די הנאה, די באנק פון די הנאות איז ביי מיר, זאגט דער אייבערשטער, דערפאר האט עס די זעלבע אותיות. דו זוכסט הנאות, ער פארפעלט נישט, א קשיא ביי הנאה פעלט אים נישט. די באנק פון הנאות איז ביי מיר. פון דעם לויף הוה עלי עוולות נאר פארדינען הנאות. און מהקדוש ברוך הוא לילה שלם על העין של עצמו. בכלל ווי ס'איז געווען ביי אים דורך ידיעה די, ער דערציילט ר' בערעלע ראט אז ס'איז דארטן געקומען עפעס א אינגערמאן און האט אים געזאגט דארטן אז עס איז אים פארלוירן געווארן א גאלדענע זייגער, א גאלדענע זייגער בימים ההם. קיין חלות איז נישט געווען אין שטוב. א גאלדענע זייגער, ס'פארלוירן א גאלדענע זייגער, פונקט ווי היינט פארלירט זיך כ'ווייס נישט וואס. א גאלדענע זייגער האט זיך פארלוירן. מען האט געוויינט פאר רבי שלומ'קע, רבי שלומ'קע האט געפרעגט צו ער האט געהאט עפעס א ספעציעלע הנאה לעצטנס? האט ער געזאגט, יא, געמאכט פארהאנגען אין שטוב. ווער האט געוויסט פון פארהאנגען? שווארצע ווענט האט מען קוים געוויסט אין ירושלים, ווער האט דעמאלטס געוויסט פון פארהאנגען? און ער האט געמאכט פארהאנגען און ער איז פאר'כישופ'ט אין די פארהאנגען, זיי געווארן, מען האט שטארק הנאה געהאט אין די פארהאנגען, מען האט שטארק הנאה געהאט. האט רבי שלומ'קע געזאגט נישטא וואס צו טון, דארטן איז געגאנגען די גאלדענע זייגער. די הנאות! ער זאגט, אין הימל איז דא הנאה, דארטן איז געגאנגען די גאלדענע זייגער. מעג א גאלדענע זייגער, מען מעג פארהאנגען אויכעט, אבער ס'איז דא עפעס א חשבון דא, פארהאנגען איז א גאלדענע זייגער, הנאה ס'איז דא עפעס א קצבה, דא הנאה איז דא א קצבה וואס יעדע הנאה, אזוי ווי פלעגט ער זאגן, א קצבה אין יעדן מענטש וויפיל צער וויפיל הנאה, דאס איז א קצבה פון ראש השנה, און אינמיטן יאר מאכט מען דאס סדר, מיט די פארהאנג איז געגאנגען די זייגער. רבותי קען מען פארהאנגען מיט גאלדענע זייגערס, מען רעדט אבער אויף די אויגעלעך מיט דעם אור. דערייניגן זיך צום אייבערשטן וקדשתם היום ומחר. ס'זאגט ר' בערעלע ראט אז ס'געווען דארטן עפעס א איד וואס האט נישט געהאט קיין קינדער. זיך מזכיר געווען ביי רבי שלומקע'ן האט רבי שלומקע געזאגט ער זאל אויפהערן צו ברענגען די נייעס אין מקווה. וואס איז געווען ער פלעגט קומען דארטן אין מקווה דארטן. און געווען דארטן אינדרויסן אין מקווה געהאט קהל חסידים מיט זיך ארום גענומען און געזאגט א שיעור כללי אויף די נייעס וואס האט זיך אפגעטון, נישט חלילה קיין דברים אסורים, חלילה וחס, נישט קיין לשון הרע'ס, אבער ער זאגט דארטן די הנאה וואס ער האט ביי דעם שיעור כללי לאזט אים נישט געהאלפן ווערן, ער האט אפגעהאקט מיט דעם און ער איז גלייך געהאלפן געווארן. די הנאה דארטן האט אים נישט געלאזט געהאלפן ווערן, אזוי האט ער געזאגט רב שלומ'קע. באקאנט אז ער האט געזאגט דארט אין זיין שיטה האט ער געזאגט אזוי צער מיט הנאה איז קצוב פון ראש השנה די בחירה וואס די מענטש האט אינמיטן יאר איז נאר ווי צו לייגן די צער און ווי צו לייגן די הנאה דו לייגסט די צער אויף שמירת עיניים אויף יראת שמים אויפן מויל אויף די אויגן גייט אראפ פון די צער און דו בלייבסט מיט די הנאה טא אויב דו נעמסט זיך הנאות בסדר. גייט אראפ פון די הנאות, בלייבסט מיט די צער. האט ער מסביר געווען רבי שלומ'קע, אז ווען דו האסט צער אויף א שיעור שמירת עיניים צו יראת שמים, האסטו גארנישט מקריב געווען. פארוואס? ווייל אז דו וועסט נישט האבן דעם צער, וועסטו מוזן האבן א אנדערע צער, ווייל א צער איז קצוב פון ראש השנה. צער מיט הנאה איז קצוב פון ראש השנה. אז דו לייגסט אוועק דעם צער אויף יראת שמים, גייט אראפ פון די צער און דו בלייבסט מיט די הנאות. אז דו נעמסט הנאות, חלילה, גייט אראפ פון די הנאות, בלייבסט מיט די צער. דערמיט ביסטו גארנישט מקריב.

ווייל דא איז געווארן ביי די דגלים ביז א געשעפט, איז געווען דגל מחנה יהודה, לאה, דגל מחנה ראובן, לאה, דגל מחנה אפרים, רחל, דגל מחנה דן, בלהה, האט גד געקענט זאגן וואו דן פאר בלהה, ווי בין איך, איך בין זלפה, איך בין א בכור לזלפה. עס קען ווערן דא א גראטשקע, מאכט ווי משה רבינו זאגט אזוי, און פארמאכט דעם מויל. פארמאכט דעם מויל. דערפאר האט ער זוכה געווען להיות ריע לקל, משה רבינו איז ביי אים, משה רבינו איז דאך בחלקו של גד, אליסף בן רעואל, פאר דעם ותרנות. ער איז געווען גערעכט, דווקא ווען מען שווייגט ווען מען איז גערעכט, נישט ווען מען איז נישט גערעכט. און מען שווייגט ווען מען איז גערעכט. ער איז געווען גערעכט. איך פארשטיי נישט, גענומען פאר לאה צוויי, דגל מחנה יהודה, דגל מחנה ראובן, ס'גענומען צוויי, דאך ביי רחל דגל מחנה אפרים, דן בכור לבלהה, ווי בין איך? כ'בין בכור לזלפה. ביסט גערעכט, ער האט געשוויגן דערפאר איז זכה להיות ריע לקל, ריע של ריע, דערפאר האט משה רבינו ביי אים, וירא ראשית לו כי שם חלקת מחוקק ספון, ביי אים. וויפיל מען פארדינט מיט דעם, אוי דאס איז געווען במשנתו של רבי שלמ'קע, רבי שלמ'קע זוויל פלעגט זאגן אזוי, אז טעראפיסטן, טיפולים, מחלות, מען זאל נישט וויסן, קיין שום איד זאל נישט וויסן, דאס קאסט שווערע געלטער, יא, נישט אלץ קריגט מען פון די קופת חולים, שווערע געלטער, און ס'קאסט שווערע שוואכקייטן מיט יסורים די טיפולים. די טעראפיסטן. זאגט ער ס'איז דא א תרופה, טיפולים, וואס ס'קאסט נישט קיין געלט, און נישט קיין שוואכקייטן בלייבסט געזונט. וואס איז דאס? קבלת הבזיונות. קבלת הבזיונות, ס'קאסט נישט קיין געלט, ס'איז תחת ידך, וועסט נישט דארפן אריבערגיין. ס'געווען מרגלא בפומיה פון ר' שלומ'קע, אזוי האט ר' גדלי' משה זיין זון געזאגט. אז ס'איז געווען מרגלא בפומיה פון טאטן אז מיט בזיונות קויפט מען אפ דאס טויט. מחלות און טויט איז געווען מרגלא בפומיה, ער האט גערעדט ביזנעס, ביזנעס. ביזנעס, קויפט אפ דאס טויט. א הגדרה אויף דעם, א מעשה וואס איז געווען מיט א אייניקל, עס זיצן דאך דא אייניקלעך.

זי איז געגאנגען צום כותל. וועסט זאגן דעמאלטס איז דער כותל נישט געווען דעמאלטס געבויעט פונקט ווי היינט. דעמאלטס איז געווען זייער קליין די שטח, קליין. בקיצור דער עזרת נשים איז געווען נאך קליינער. און זי האט זיך אוועקגעשטעלט דארטן שרייען, דאווענען, בעטן, וויינען. בקיצור די נשים צדקניות האבן אנגעהויבן צו אונטערשושקען. ש ש ש. זיי זאגן בארואיג זיך. ש ש ש. האט זי ווייל מ'האט זי געפרובירט צו בארואיגן צ' און זי האט ווייטער געשריגן, זי דארף פרנסה, זי האט נישט קיין געלט, זי האט געוויינט און געשריגן, אקעי, מ'האט איר אונטערגעשושקעט זי האט געשריגן ש. זי האט געענדיגט דארטן דאווענען, איז דארטן, זי האט געענדיגט דאווענען, איז דארטן, איינע פון די נשים צדקניות דארטן ארויסגעגאנגען צו איר און זי האט איר אנגעשייגעצט, זי האט איר אנגעשריגן, וואס ביסטו דא א בת יחידה? וואס איז די קולות דא? ביסט דא איינע אליינט? וואס איז די קולות? וואס האסטו געמאכט די קולות? אנגעשריגן, האט זי גוט פארשעמט. זי איז אהיים געגאנגען, אויפן וועג האט זי געטראפן א גאלדענע נאפאליאן. ווער נאר ווייסט וואס הייסט א גאלדענע נאפאליאן? גאלדענע נאפאליאן איז געווען צען טויזנט דאלער, פונקט ווי היינט צען טויזנט דאלער. מ'קען היינט לעבן פון דעם א א גרויסע תקופה האט מען געקענט לעבן פון אים, זי האט געטראפן א גאלדענע נאפאליאן, פששש, אריינגעקומען צום זיידן, צו רבי שלומקע זיידע, איך בין געווען ביים כותל, און ברוך השם געפועלט א ישועה, איך האב געטראפן א גאלדענע נאפאליאן, אבער איך פארשטיי נישט זיידע, פארוואס דער רבונו של עולם וויל מיר שיקן א ישועה, האב איך געהאט א גאלדענע נאפאליאן האט ער מיר געדארפט שיקן דורך בזיונות, וואס האט ער נישט געקענט שיקן גלייך די גאלדענע נאפאליאן, פארוואס דארף ער שיקן נאר דורך בזיונות, האט רבי שלומקע געזאגט, אה, דאס זאגט רבי שלומקע. און דו האסט א טעות. דו מיינסט אז דו האסט גע'פועל'ט ביים דאווענען דעם גאלדענעם נאפאליאן, דערפאר פרעגסטו פארוואס האסטו געדארפט שיקן בזיונות. דו האסט א טעות. דו האסט ביים דאווענען האסטו גע'פועל'ט דעם בזיונות, ווייל מיט בזיונות קויפט מען אפ דאס טויט. האסט זיך פודה געווען מחלות, האסט זיך פודה געווען דאס טויט. מיט די דאווענען האסטו דיר גע'פועל'ט די בזיונות. נאר וואס דען? ווען מען נעמט א שארפע מעדעצין, מוז מען שנעל א זיסע קאלא, צו מאכן זיס דאס מויל. דערפאר האסטו געטראפן די גאלדענע נאפאלעאן. דו פארשטייסט דאס? פריער האסטו אויסגעפועלט עפעס אנדערש נישט געלט, האסט געפועלט לעבן ווייל דו ווייסט וואס האט דיר געווארט לא עלינו. דו ווייסט דו ווייסט נישט וואס דו האסט זיך חוסך געווען דא. דו ווייסט נישט וואס דו האסט זיך דא אויסגעפועלט, דו האסט געבעטן אויף פרנסה, דו ווייסט וואס דו האסט אויסגעפועלט האסט דיך חוסך געווען די לעבן האסטו דא געראטעוועט. די לעבן האט נאך ווייל מיט בזיונות קויפט מען אפ דאס טויט. נאר מען נעמט א שארפע דאס. מען פלעגט זאגן רבי גדליה משה אז דער טאטע איז געווען אין א מדריגה ער האט געזוכט בזיונות, מיר זענען נישט דארט, מיר זענען אבער ווען ס'קומט די בזיונות ווייסן מיר אז ס'איז א מתנה, נעמען מיר עס אן אלץ מתנה. ער האט געזוכט בזיונות. זיי זאגן ער האט זיך אוועקגעזעצט ער איז געגאנגען צום כותל מערבי ער האט זיך אוועקגעזעצט ווי? לעבן די ארמע לייט. ס'איז געווען דאָרטן, פֿלעגן זיצן דאָרטן בײַם אַרײַנגאַנג אָרעמע לײַט, און די עולם איז אַרײַן, מ'האָט געגעבן דאָרטן אַ שילינג פֿאַר יעדן איינעם, אַ צען פּיאַסטער, ווי מע רופֿט עס הײַנט, יאָ, צען פּיאַסטער פֿאַר יעדן איינעם. און רב שלמהקע האָט זיך דאָרטן אַוועקגעזעצט, ווי מיט די ווײַסע זאָקן, דאָרטן אַוועקגעזעצט לעבן זיי. און מע איז אַריבערגעגאַנגען, מע איז אַרײַן, מ'האָט געגעבן פֿאַר יעדן איינעם דאָרטן אַ צען פּיאַסטער, געגעבן, געגעבן. האָט מען געגעבן פֿאַר רב שלמהקע אויך. מ'האט געמיינט ס'איז א ארעמאן. און ווען יענער איז אוועק געגאנגען די ווען יענער איז אוועק געגאנגען האט רבי שלומקע איבער געפירט די געלט וואס ער האט געקריגן צום צו די ארעמאן וואס איז געווען לעבן אים האט אים געפרעגט אז איר דארפט עס נישט האבן פארוואס האט איר גענומען איר דארפט עס נישט וואס האט איר גענומען האט ער געזאגט אבער די בזיונות האב איך נישט געקענט מוותר זיין כ'האב געדארפט האבן די בזיונות פארשטייט נישט די צען פיאסטער האב איך געדארפט די בזיונות האב איך געדארפט היינט דארף מען קענען מוותר זיין אויף בזיונות ווייל די בזיונות האב איך נישט געקענט מוותר זיין געווען דארטן א באקאנטע מעשה, וואס ער איז געגאנגען אמאל אין מקווה, ער האט זיך געפראוועט דארטן אין מקווה, אין מקווה, רב שלום זוועהילער, מ'האט אים געפרעגט שאלות, תשובות, איז ער געגאנגען דארט, און אזוי האט עס דעמאלטס אויסגעקוקט, איך מיין עס איז דאך נישט געווען דארטן נישט די פארענטשעס און נישט די גבאים זאלן אפשטעלן, עס איז געגאנגען דארטן אזוי, ס'איז דארטן, ער איז געגאנגען דארט אין מקווה, איז עפעס איינער האט אים דארטן באפאלן. אנגעשריגן וואס מאכסט זיך נאריש דא אין מקוה? אנגעשריגן אבער נישט סתם מיט קולות. וואס מאכסט זיך נאריש דא? ווער האט דיך איינגערעדט דא זאכן, וואס מאכסט זיך נאריש? האט ער אנגעשריגן. ער איז ארויסגעגאנגען פון מקווה. דארטן, תוך כדי דארטן אין מקווה, האט מען זיך מזכיר געווען פאר אים אויך, און ער האט געענטפערט תשובות. און אז ער איז ארויס געגאנגען פון מקווה האט ער געשיקט רבי אלע ראטה מיט א קאנווערט מיט געלט צו דעם וואס האט אים אנגעשריגן צו דעם וואס האט אים אנגעשריגן רבי אלע ראטה האט דערציילט ער איז געלאפן דארטן אים געבן דעם קאנווערט ער האט אים געטראפן לעבן די טיר פון זיין שטוב און האט און האט געזאגט אז ער איז צוריק געקומען צו רבי שלום געזאגט כ'האב געזען כ'האב ממש מחיה געווען מ'האט געזען ער דארף עס האבן האט רבי שלום געזאגט פאר רבי אלע איך האב פארשטאנען וואס האט ער געוואלט פון מיר כ'האב אים דאך גארנישט געטון. וואס האט ער געשריגן כ'האב אים עפעס געמאכט ניין האב איך פארשטאנען עפעס איז נישט אין ארדענונג אפשר שלום בית צו שפילט צו זיך אויפגעשטאנען סתם אויף די לינקע זייט איך ווייס צו אפשר געלט פעלט אים עס פעלט אים געלט קען איך אים העלפן כ'האב אים געוואלט העלפן יא א געוואלדיגע לימוד פשוט א לימוד ער מיינט נישט מיר ער האט עפעס ארויסגעגעבן די כאב זיינע ער מיינט נישט מיר עס איז סתם א לימוד כשלעצמו און יעצט הערט גוט פון די מורא'דיגקייט פון די מעשה פון ווי ווייסט מען די מעשה פון ווי ווי איז די מקור פון די מעשה ס'איז געווען די ערשטע יארצייט פון רבי שלמ'קע געווען א סעודה אין אלט שטאט אין אלט שטאט געווען נקיי הדעת שבירושלים זיך צוזאמען גענומען אז א רבי שלמ'קע דער קודש שוין איז דארט ביים סעודה האט זיך איינער אויפגעהויבן און האט געזאגט איך האב געהאט א אפענע מופת ביי רבי שלמ'קע וואס ס'איז ביי אונז ביי מיר אין שטוב איז געווען דעמאלטס איז געווען די דחקות אין ירושלים ס'איז נישט געווען א גאנצע וואך נישט געווען צו עסן ס'איז נישט געווען קיין געלט ס'איז געקומען שבת זאגט ער זיין רעבעצין איז געווארן צושפילט זי מאכט קולות, וואס איז מיט געלט? ס'איז נישטא קיין געלט. איך בין געגאנגען אין מקווה, אזוי האט ער דערציילט, איך בין געגאנגען אין מקווה, האט זי מיר אנגעזאגט, זאלסטו וויסן, מיט אן קיין געלט קומסטו נישט אריין דא אין שטוב, איך פארשטיי נישט דעם. ער איז געווארן צעשפילט, ער האט געוואוסט אז, ער האט געזאגט, ער איז געווארן צעשפילט, ער האט געוואוסט זי איז בבחינת ברוך אומר ועושה. זי זאגט, ער וועט נישט אריינגיין, ער וועט נישט אריינגיין. איך בין געגאנגען אין מקווה, איך בין צוריק געקומען, איך קום אהיים, איך זעה די טיר איז פארשלאסן. און איך שטיי אינדרויסן, איך קראץ זיך, וואס, וואס מען טוט דא? פלוצלינג איז אנגעקומען ר' בערל רוט מיט א קאנווערט פון געלט. געהאט א אפענע מופת, ער האט נישט דערציילט די השתדלות וואס ער האט געמאכט פריער אין מקווה אויף דעם קאנווערט, יא א אפענע מופת געהאט, אזוי דערציילן דארטן די זווילער קינדער אז צומארגנס שבת ער איז געגאנגען אין מקווה, ווען ער איז געגאנגען אין מקווה איז מען אים נאכגעלאפן, מען האט געבעטן זיך מזכיר זיין, מען האט געוואלט, איז ווען ער איז געגאנגען צו מארגנס, ער האט נישט שטענדיג האט ער געענטפערט גלייך, אסאך מאל האט ער געזאגט, קום א צווייטן מאל, קום, כ'קען נישט יעצט. סוד השם ליראיו, ווייל מיר האבן די סעודת קדושה. נישט שטענדיג האט ער געענטפערט גלייך, זאגט אסאך מאל, קום שפעטער, קום אנא. האט ער, זאגן זיי אז צומארגנס שבת איז ער געגאנגען אין מקוה, איז איינער אים נאכגעלאפן, ער דארף עפעס א תשובה. האט ער אים געזאגט, כ'קען נישט יעצט, קום א צווייטן מאל. האט ער אים געפרעגט, פארוואס נעכטן האט ער יא געענטפערט אין מקווה?

מוז נישט זיין, אסאך מאל מיינט מען נאר אז א בושה מיט א שיעור חזון איש, ממש אפגעשריגן ברבים, א בושה אין שטוב אויכעט, א קליינע בושה'לע, נפקא מינה, יעדע בושה. זאגט ער דארטן, כי יגנב איש שור או שה, שטייט חמשה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה. וואס זאגט די גמרא, אמר ר' מאיר, פארוואס איז ארבע צאן תחת השה, ווייל ביי צאן האט ער א בושה, יא? ווייל ער האט דאך א בושה ווי גרויסע בושה איז געווען אמאל פלעגט מען שלעפן די צאן וואס איז די גרויסע בושה אזא גרויסע בושה דאס איז נישט ניין אפילו א קליינע בושה נעמט שוין אראפ פון די דינים פון די דינים איז חמישה בקר און דא גייט עס אראפ זאגן ער איז געווען אמאל אין מקווה און דארט איז געווען עפעס א אמעריקאנער דזשענטלמאן א בעסערע מענטש און ער איז דורכגעגאנגען און דער אמעריקאנער האט זיך אויסגעטון די בגדים זיינע

נעם א קאמערע ארויסגיין פון באד געזען רב שלומקעס בגדים דעם האסט נישט געזען איז רב שלומקע ארויפגעקומען פון באד דו האסט דא געלייגט דיינע בגדים האט געגעבן א אזאנע רב שלומקעס בגדים האט געגעבן א צוווארף אויף אלע רוחות ס'האט אים נישט געפאלן וואס דו האסט געלעגן נעבן זיינע נעבן זיינע חשוב'ע בגדים צוווארפן אויף אלע אויף אלע זייטן ער איז ארויסגעגאנגען אינדרויסן נאכן מקווה האט רב שלומקע געזאגט פאר רב עליע היינט האט מען געפועלט אינדרויסן מער ווי אין די וואסער די בושות. וואס ער האט געפועלט אין די וואסער נאכאמאל האט מען נישט קיין השגה, עס איז אויך געשניטן דארטן, אוי! וואס ער האט דארטן געפועלט. אבער דער לימוד אז מיט בושות פועלט מען, דאס איז א מורא'דיגע, דאס דארף בלייבן גוט טיף טיף אין מח. יא, ער האט געזאגט אמאל פאר רבי עליע רוט אז עס שטייט אין פרשת פנחס אז דער רבונו של עולם האט געזאגט פאר משה רבינו ער זאל נעמען ער זאל נעמען יהושע'ן קח לך איש אשר רוח בו נישט די פאר איז א פאר שאלות איש אשר רוח בו זה מאכט איזה תרול אין פרשת פנחס איז דאס נישט אה? פרשת פנחס איז רש"י זאגט דארטן אזוי יא יא איז רש"י זאגט דאס וואס מ'זאגט קח את יהושע בן נון קח לך את יהושע בן נון זאגט רש"י קחנו בדברים, נעם אים מיט ווערטער, וואס וועסט אים זאגן, אשריך שזכית להנהיג בניו של מקום, אשריך האסט זוכה געווען פירן בניו של מקום. האט געזאגט רבי שלומקע זי"ע פאר רבי עליע רוט אמאל, אז די ווערטער זאגט דער אייבערשטער פאר יעדן מחנך, יעדן מלמד, און נישט נאר מלמד וואס זאגט שיעורים אין גמרא תוס', און נישט נאר די משנה משניות, די זעלבע זאך ביי אלף בית, ביי יעדע מלמד זאגט דער רבונו של עולם אויף אים, זאלסט געדענקען אשריך שזכית להנהיג בניו של מקום. ווייטער האט ער געזאגט די זעלבע זאך אין עזרת נשים פאר די וואס זיי לערנען, וואס זיי לערנען אויס אויכעט, אשריך שזכית להנהיג בניו של מקום. יא רבותי, ס'קומט דא איבערמארגן א טאג, לאמיר נישט מאריך זיין, א פייערדיגע טאג ערב ראש חודש סיון, ערב ראש חודש פארן גרויסן חתונה, וואס ידוע די של"ה הקדוש זאגט ליבי אומר לי, שעת רצון לתפילה זו, ער זאגט אז די עיקר וואס דארף פארנעמען א מענטשן אז די קינדער זאלן זיין, זאלן זיין ערליך און גוט, ליבי אומר שעת רצון לתפילה זו, די תפילה זו בערב ראש חודש סיון, שרייבט ער אזוי, הוא החודש אשר בו ניתנה תורה ואז נקראו בנים לה' אלוקינו. שרייבט דער של"ה הקדוש וראוי לישב בתענית ביום ההוא איש ואשתו, זענען שוואכע דורות, אבער די המשך איז שוין נישטא קיין שוואכע דורות רבותי, ער זאגט אזוי ויתעוררו בתשובה ויתקנו כל עניני הבית איסור והיתר וטומאה וטהרה וכל הענינים ויתנו צדקה לעניים הגונים און מען זאל זיך שטעלן זאגן דעם תפילה. רבותי, פאסטן זענען שווערע דורות, שוואכע דורות, אבער יתעוררו בתשובה, יתקנו כל עניני הבית, וויפיל רחמים אונזער דור דארף אויף דעם ענין, אויף גוטע קינדער, אז מ'גיט היינט אזא טאג ערב ראש חודש סיון ווען מ'דארף אריינבראקן אינעם טאג, אז דער הייליגער חתם סופר שטייט אין תפילה למשה, ער האט געזאגט ביי א חתונה פון איינע פון זיינע קינדער, וואסערע הייליגע קינדער דער חתם סופר האט געהאט? כתב סופר, רבי שמעון סופר, די הייליגסטע קינדער וואס ער האט געהאט, שרייבט דארטן אז ער האט געזאגט, האמינו לי, אזוי דער הייליגער חתם סופר האט געזאגט, האמינו לי גלייבטס מיר, שמדי יום ויום הנני שופך דמעות,

און מען האט אינמיטן געזוכט די מאמע פון די כלה, די כלה איז געווען א בעלת תשובה, מען האט געזוכט די מאמע פון די כלה, זי איז עפעס נעלם געווארן, מען האט איר נישט געטראפן, איינער האט איר געזוכט, דער איז אריין געגאנגען אין קאך האט איר געטראפן אין קאך, אזוי די פנים אזוי עפעס, צובראכן, געפרעגט וואס איז דאס, דיין טאכטער האט חתונה, אזא פיינע טאכטער, האט זי געשריגן אז דאס האב איך פון איר, זי האט אפגעלאזט מיין וועג, זי האט אפגעלאזט מיין וועג, זי האט אפגעלאזט מיין שטוב, מיין וועג, וואס איך מיין, און מילא ווען ס'איז די ערשטע, זי איז שוין די דריטע וואס מאכט מיר דאס. האט יענער איר אנגעהויבן אויסצופרעגן ווי האט זיך דאס טאקע געשעהן? די דריטע וואס מאכט דיר דאס האט איבערגעלאזט דיין וועג? דו האסט עפעס מיט אידישקייט? ער האט געזאגט גארנישט, נאר איין זאך האב איך געהאט מיט אידישקייט, פאר צוואנציג יאר צוריק ווען איך בין געווען ביי א סעמינאר, און מען האט דארטן גערעדט און גערעדט, ס'איז מיר גארנישט אריין אין קאפ, גארנישט אריין אין קאפ, און אזוי בתוך הדברים דערציילט זי אז זי געדענקט אויך ביי די סעמינאר האט מען שפעטער געטיילט עפעס א צעטל און מ'האט געזאגט אז דאס צו זאגן יעדן טאג איז א סגולה אויף הצלחה. הצלחה וברכה. זאגט ער זי איז אמעריקאנער יענע. יענע איז אמעריקאנער זי פארשטייט נישט קיין ווארט לשון קודש אבער זי זאגט עס יעדן טאג. האט יענער איר געפרעגט ער קען וויסן ווי דאס איז האסט עס מיט דיר? אוודאי דאס נעם איך מיט זיך יעדן טאג זאג איך עס א סגולה אויף הצלחה זאג עס. כ'פארשטיי נישט קיין ווארט אבער האט עס ארויסגענומען און זען וואס איז דאס געווען? תפילת השל"ה. פארשטייט זי האט דארט מיטגעזאגט תפילת השל"ה אזוי אן קענען פארשטיין א ווארט און דרײַ קינדער גייען א רבותי ווען אונז וועמיר נעמען ערב ראש חודש סיון צו בעטן ממעמקי הלב ס'איז א באקאנטע לשון וואס ער שרייבט דער רבי ישראל סאלאנטער אז ס'איז בדוק ומנוסה אפילו לאחר חורבן בית המקדש כי התפילה לסיעתא דשמיא ברוחניות תמיד נשמעת תמיד נשמעת אבער מ'דארף אויף דעם בעטן אביסל, בעטן, ווי די בעלזער רב זכרונו לברכה האט געזאגט, ער קען נישט פארשטיין ווי קען ווי קען מען האבן גוטע קינדער, איבערלאזן א שמונה עשרה א טריקענע אויג אויף דעם ענין, זאגט ער בעטן אויף דעם, בעטן אויף דעם. שוין יענע וואך האט מען געזאגט אז פון ארי הקדוש שטייט, פאר צוויי וואכן, ארי הקדוש שטייט אז ביי שמונה עשרה ווי זאל מען עס אינזינען? ביי מלפניך מלכינו ריקם אל תשיבנו.

נתתי לה' ס'איז השאלתי. נישט נתתי, פארוואס? ווייל ער מוז טרערן פון א מאמע. איך האב עס נאכנישט אוועקגעגעבן. עס וועט בלייבן מיינער. ער מוז טרערן פון א מאמע. איז השאלתי. עס זאל נאך בלייבן מיינער ווען טרערן פון א מאמע. ווי האט ר' משה שטערנבוך דערציילט אז ער האט אמאל געפרעגט אינמיטן אינמיטן שיעור די טשעבינער רב האט געפרעגט עפעס א שטארקע קשיא. ר' משה שטערנבוך האט געענטפערט א תשובה. האט דער טשעבינער רב געזאגט ס'איז נישט דיינער.

טרערן מוזן זיך אנרופן דערפאר די תשובה גיט נישט אפ כזה זאך יעצט זאגן אז ס'געווען מרגלא בפומיה פון סטייפלער וואס די חזון איש האט געזאגט אז מ'זעהט אסאך מאל מ'זעהט עס אין די ישיבות זייער אסאך א קינד וואס האט נישט געהאט נישט קיין הבנת התורה נישט קיין אהבת תורה נישט קיין השגת התורה פלוצלינג ער גיט זיך א כאפ אין שיעור א' אין שיעור ב' אין שיעור ג' ער גיט זיך א כאפ און ער נעמט זיך און שטייגט און לערנט און געשמאק חזון איש פלעגט זאגן ס'איז די מאמע'ס טרערן, נאר ס'איז דא, א מאמע וויינט ביי טרערן, איז דא אסאך מאל וואס גיבט זיך א, ס'איז דא קטרוגים, ס'גע, העלפט נישט. אין דעם רגע וואס ס'גייט פאריבער און די קטרוג גייט אראפ, דעמאלטס הייבט ער אן צו כאפן פלוצלינג אהבת תורה, פלוצלינג א געשמאק אין מויל, פלוצלינג א ברען צו יראת שמים. וועסט טרעפן א תירוץ פאר מסבב, סיבה פאר מסבב, דער האט אים געכאפט אין די הענט, דער האט אים, ס'נישט דער און נישט יענער. ווייל ס'איז די טרערן פון די מאמע דאס האט געמאכט אז יענער זאל אים כאפן פלוצלינג אז יענער האט אים געכאפט אין די הענט פארשטייט איז דא אזוי איז דא אמאל וואס ס'פועלט גלייך ס'איז דא אמאל וואס ס'איז וואס מ'זעהט דאך ווען די בעלת תשובה דארט דריי דריי קינדער דארט זי זאגט עס יעדן טאג עס ווייסט נישט זי זאגט עס מיר דערציילט רבי שי' דוד אלטמאן אז א מנהל פון צעהלימער תלמוד תורה אין וויליאמסבורג דערציילט מיט יארן צוריק א צייט צוריק מיר געזאגט אזוי אז ער קומט יעצט צוריק פון אסיפת הורים דאך אין די טעג איז דאך אסיפת הורים אין די אלע תלמוד תורה'ס דארט אין וויליאמס אזוי געווען דארט אסיפת הורים זאגט ער האט געהאט דארטן תלמוד תורה האט געהאט א צווילינג איינער פון די צווילינג איז געווען א שטארקער מוצלח די צווייטער איז געווען קלאטש אזא קלאטש וואס נישט. נישט קיין הבנת התורה, נישט קיין השגת התורה, נישט קיין חשקת התורה. געווען א צער. מ'האט גענומען מומחים, ער אלס מנהל, צו מטפל זיין מיט מומחים. האט ער מיר געזאגט, דו, די גאנצע געשעפט איז געווען ביז צוויי וואכן צוריק. צוויי וואכן צוריק, דער מלמד זעט פלוצלינג די קינד האט געכאפט עפעס אזא ברען, און ער נעמט זיך לערנען געשמאק. געכאפט א ברען און זיך גענומען לערנען מיט א געשמאק און געלערנט און פארשטאנען און געשטיגן און געבליט צוויי וואכן נאך צוויי וואכן איז געווען איך בין געווען אסיפת הורים נאך צוויי וואכן האט ער מיר געזאגט דער ר' שיע דוד האט געזען דעם טאטן האט אים אריינגערופן צום מלמד און אים געבעטן ד'ענדיגסט זאלסט קומען אריין צו מיר אין אפיס. און צום מנהל. אריינגעגאנגען זאגט אים רבי שיע דוד דער מנהל, נו דו ווייסט וואס דא טוט זיך מיט דיין קינד? האסט געהערט וואס טוט זיך דא? איז פלוצלינג האט זיך גענומען אזא נעם, האט ער געזאגט איך וועל דיר זאגן, איך האב עס געזען, עס האט מיר געריסן דאס הארץ א טאטע צו זען אזוי א צווילינג קינדער איינער אזוי איינער אזוי און איינער א שטרוי, עס איז עפעס אזוי, האט ער געזאגט, עס האט מיר געריסן, עס האט מיר געריסן אזוי, און פאר צוויי וואכן צוריק האב איך מקבל געווען אויף מיר אז ברכת התורה זאג איך פון סידור מיט כוונה, ווייל ביז פאר צוויי וואכן איז געווען ביי מיר ברכת התורה תפילת הדרך. איך זאג אנחנו וצאצאינו המלמד לעמו ישראל, ווייס נישט וויאזוי צו זאגן, מאכן איינס צוויי, און דאס איז געשען פון פאר צוויי וואכן, פארשטייט וואס ס'הייסט? פאר צוויי וואכן צוריק האסט מקבל געווען ונהיה אנחנו וצאצאינו שטייט דאך אין הלכה מען זאל דארט מכוון זיין אויף גוטע קינדער אויף ונהיה אנחנו וצאצאינו ביי אהבה רבה זאגט די משנה ברורה און ביי למען לא ניגע לריק און דרך אגב דער בחור מעג מתפלל זיין אויף די עלטערן זאלן האבן גוטע קינדער יא דאס שרייט דאס יא און בכלל פאר די אינגעלייט אויך צו מען זאגט ונהיה אנחנו פאר וצאצאינו ונהיה אנחנו אויך אבער על כל פנים דעם זאגט רבי ר' מעכל יודא, ר' מעכל יודא לעפקאוויטש פלעגט דערציילן, ער האט דאך געהאט, ער האט געקענט האבן דרײַ דורות ביי זיך, ער האט געקענט האבן ביי זיך דרײַ דורות, א זיידע מיט א טאטע מיט א קינד תלמידים, רעדט שוין נישט א טאטע מיט א קינד, ער האט געקענט האבן א זיידע מיט א טאטע מיט א קינד אויך. בקיצור האט ער געהאט אסאך מאל סעריעס פון ברודערס, סעריעס פון ברודערס וואס זענען געזעצן, און ער זאגט אסאך מאל זעט מען סעריעס פון ברודערס וואס איינס איינס איינס איינס באמבעס, און אסאך מאל זעהט מען איינס איינס באמבעס און איינער אינמיטן צובאמבעט, איינער עפעס א זאגט ער איך האב משים לב געווען האט ער געזאגט רובא דרובא מאלן, עס איז אריבערגעגאנגען די יארן, דייקא דער שוואכער דער צובאמבעטער דער שוואכטשיקער, ער איז דער וואס איז געשטיגן און געוואקסן און געבליט און געגלאנצט, אויב ער איז געבליבן ביים לערנען איז דייקא ער געווארן ראש ישיבה ער געווארן דער גרויסער דאס, די אנדערע האבן ווידער געלערנט, אלע אלע. אבער ער איז געווארן דער ראש ישיבה, ער איז געווארן דער, דער דייקא דער שוואכער. טאמער איז ער ארויסגעגאנגען אין ביזנעס איז ער געווארן דער גרויסער משפיע, דער, דער מפרנס און מכלכל, דער תומך תורה. ער איז געווארן, ער איז דער איש מצליח געווארן. קיין פשט אויף דעם האב איך נישט, האט ער געזאגט ר' מעכל יודא. פונקט ער איז געווארן דער ראש ישיבה? איך האב נישט קיין פשט אויף דעם וואס מען דארף זאגן, האט ער געזאגט אויף די ברודערס האבן די טאטעס, האבן די עלטערן מתפלל געווען, אויף אים האט מען געוויינט. ווען קומט א טאג ערב ראש חודש סיון זי זאגט מתפלל זיין דארף מען אביסל טרערן לאזן נישט דאווענען אביסל טרערן לאזן און אי אנחנו יוצא צו עיני און זיין סומך אויף דעם הבטחה רבותי אט דער די גמרא זאגט אין סוף מסכת ברכות אין ברכות דף נין די גמרא ההוא בדברי תורה כתיב ההוא בדברי תורה כתיב וואס? אנוכי ה' אלוקיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך ואמלאהו. זאגט די גמרא הרחב פיך ואמלאהו וואס דו בעטסט וועל איך דיר געבן. זאגט די גמרא ההוא בדברי תורה דכתיב. רש י זאגט אויפן פלאץ אין תהילים הרחב פיך ואמלאהו זאגט רש י הרחב פיך לשאול ממני כל תאוות לבך. הרחבֿ פּיך לשאול ממני כּל תּאװת לבֿך, לשאול ממני כּל תּאװת לבֿך, ואמלאהו זאָגט רש י, כּכל אשר תשאל אמלא. ההוא בדבֿרי תּורה כּתיבֿ. בײַ רוחניות איז דאָס דער בילד. מען בעט פֿאַר זיך, מען װיל מצליח זײַן אין תּורה. מען לאָזט אַ ביסל װאַרעמע טרערן מ'האַלט דאָ פֿאַרן גרױסן חתונה. דער ערבֿ ראש חודש פֿאַרן חתונה. האי בדברי תורה כסיל, ביי תורה איז ווי מען דארף תוכו אמר ארחיב פיך זאגט רש י לישול ממני כל תאוות לבך ואמלאי ככל אשר תשאל אמלא האי בדברי תורה כסיל דא וואס זיי ווי תגעזאגט דא וואס זיי דא בודק מען איז זיי א תפילה סיעתא דשמיא ברחל נסתר מיט נשמת.

מאישה אחת שישה זכרים וארבע נקבות. ובכל יום ויום היה מתפלל ומשתטח ומבקש רחמים ומלחך עפר בלשונו עפר כדי שלא יבוא אחד מהן לידי עבירה ולידי דבר מכוער. האט יעדן טאג משתטח ומבקש רחמים אז קיינער זאל נישט קומען לידי עבירה ולידי דבר מכוער. יעדן טאג געבעטן רחמים ואמרו זאגט תנא דבי אליהו לא יצאה אותה שנה ולא שנית ולא שלישית עד שבא עזרא והעלה הקדוש ברוך הוא על ידו את ישראל מבבל ואותו הכהן עמהם דער כהן איז אויך ארויף ולא נכנס הכהן ההוא לעולמו עד שראה כהנים גדולים מפרחי כהונה מבניו ובני בניו עד חמישים שנה ואחר כך נכנס אותו הכהן לבית עולמו. שטייט אז זיינע קינדער כהנים גדולים נאר דעמאלטס איז ער אריינגעגאנגען אין בית עולמו. דאס תפילה תפילה אויף קינדער די וועלט זאגט עפעס א ווארט איך ווייס נישט וועמען מען זאגט עס נאך אז עיני לאה רכות רק לאה האט געוויינט ביי רחל שטייט מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה פארוואס ביי לאה שטייט נישט מנעי קולך מבכי פארוואס ווייל לאה האט געוויינט אויף וואס האט זי געוויינט שלא תיפול בגורלו של עשיו נישט האבן קיין קינדער ווי עשיו אזעלכע טרערן האט די אייבערשטער ליב ער זאגט נישט מנעי קולך מבכי רבונו של עולם האט ליב די טרערן א מענטש בעט בעט אויף בעט אויף רחמנות ער בעט אויף זיך אויף רחמנות פאר די קינדער אויף רחמנות ס'איז געווען א בחור אין שפת אמת אין ישיבה ווען דער פני מנחם איז געווען ראש ישיבה געווען א בחור דארט א טשאטשקע פון א בחור דער פני מנחם האט זיך געטשאטשקעט מיט דעם בחור געווען א בחור אין עיון און בקיאות געווען א טשאטשקע א אמעריקאנער בחור זיין טאטע איז געקומען צו פארן, די טאטע פון דעם בחור איז געקומען צו פארן, האבן אלע אים געזאגט, דו ווייסט, דער ראש ישיבה האלט פון דיין בחור, ער טשאטשקעט זיך מיט אים, ער איז אריינגעגאנגען צום פני מנחם, ער איז געווען דעמאלטס ראש ישיבה, און זאגט דער שמועס, איך בין דער טאטע פון דעם בחור, וויאזוי לערנט ער? זייער פיין, אלעס בסדר, ער האט אים געענטפערט אויף יעדן סטאנדארט בחור, ער האט אים געענטפערט אויף יעדן בינוני, ער גייט ארויס אין בית מדרש און ער רעדט ווייטער, דער ראש ישיבה האלט פון דיין בחור, עס איז מחמת דיינע אין לערנען, ער טשאטשקעט זיך מיט אים אין לערנען, איז ער נאכאמאל אריין געגאנגען צו אים, ער זאגט, איך בין דער טאטע פון דעם בחור, יא יא גאנץ פיין, זאגט ער, איך פארשטיי נישט, אין בית מדרש הער איך אז דער אז דער ראש ישיבה טשאטשקעט זיך מיט אים, יא, האט ער אים געזאגט, הער זיך איין, איך האב געהאט א ברודער, האט ער געזאגט, פון א מאמע נישט פון טאטן ער איז דאך נישט געווען די זעלבע פון בית ישראל און לב שמחה נישט געווען די זעלבע זיווג ווי מנהל צו ער האט געהאט דער אמרי אמת האט דאך חתונה געהאט זיווג שני דעם דעם דעמאלטס געבוירן געווארן די פני מנחם ווען ער האט חתונה געהאט זיווג שני איז זי האט געהאט פריערט א קינד און געהייסן רב לייבל טעמקין ער איז געווען א ברודער פון פני מנחם פון איין מאמע. און דער רב לייבל האט געזען אמאל האט געקריגן א בריוול אין מיליטער קומען פארן פארן צווייטן וועלטס קריג קען קומען אין מיליטער און מיליטער איז דאך געווען די גרעסטע סכנה ברוחנית ובגשמיות און זאגט ער זיין מאמע איז געווען אויסער זיך פון דעם אויסער זיך און זי איז אריינגעלאפן צום אמרי אמת האט ער געזאגט די אייבערשטער האט געבענטשט די מאמע האט געוואלט ארויסנעמען א הבטחה אז זי וועט נישט מ'עט אים נישט נעמען ער האט נישט צוגעזאגט דער אייבערשטער זאל העלפן און די גאנצע שטוב איז געווען אנגעצויגן זי האט געוויינט איז אריינגעגאנגען איר מאמע איר מאמע דער אמרי אמת'ס שוויגער זי איז געווען א שוועסטער אויך. זי איז געווען א שוויגער פון דעם אמרי אמת, זי איז געווען א שוועסטער. די רעביצין רבי יעקב מאיר בידערמאן איז זי געווען. און זי איז געווען א שוויגער. איז אריינגעגאנגען איר מאמע די שוויגער איז אריינגעגאנגען צום אמרי אמת, זאגט וואס וועט דאס זיין? מען וויל אים נעמען מיליטער? האט ער געזאגט מען וועט אים נישט נעמען. איר פאר די שוויגער האט ער שוין געזאגט קלאר מען וועט אים נישט נעמען. געזאגט א הבטחה. און דעמאלטס האט זיך בארואיגט די גאנצע די גאנצע ריכוז, מען האט געוואוסט מען גייט אים נישט נעמען. האט זיך בארואיגט. האט זיך בארואיגט, איז אריין געלאפן דעמאלטס זיין רעבעצן, דעם אמרי אמת'ס רעבעצן, זאגט זי, האסט געוויסט מ'עט אים נישט נעמען, פארוואס האסט אים מיר נישט געזאגט? פארוואס האסט אים מיר נישט געזאגט? האט ער איר געענטפערט, א מאמע דארף וויינען. מ'האט געוויסט מ'עט אים נישט נעמען, מ'דארף די טרערן אויף שפעטער. די קינדער דארפן די טרערן. זיי זאגן אז ס'איז אנגעקומען א פשט'ל אין שטוב, און דעם רמז האט ער געהאלטן און ביז אים האט ער נישט געזאגט. א מאמע דארף וויינען. רבותי, קיינער דארף נישט נאכמאכן די מעשה, מען וועט באלד מזכה זיין מענטשן מיט וויינען דא. די מעשה איז א רבי'שע מעשה, יא. די מעשה איז א רבי'שע מעשה. אבער די לימוד פון דא, א מאמע דארף וויינען. און נאך א זאך, איך האף אז מחנכים הערן מיר נישט, די מחנכים גייען גיין זאגן א גוט, ווייל דער פני מנחם האט געזאגט דעמאלטס פארן, פאר די טאטע פון דעם בחור, האט דער פני מנחם אים געזאגט, אז איך האב ארויסגעלערנט פון די מעשה, אז פאר טאטן דארף מען נישט אלץ אויסזאגן. דערפאר האט ער אים נישט געזאגט, ער האט אים געמאכט אזוי פונקט ווי א בינוני, אז פאר טאטן דארף מען נישט אלץ אויסזאגן, זאל ער ווייטער ממשיך זיין וויינען. אזוי האט ער ארויסגענומען מיט די מעשה. דאס איז אויכט רעבישע זאכן, היינט מעג מען, היינט מעג מען אלץ זאגן, מען מעג זאגן פאר טאטן, מען מעג זאגן א גוט ווארט פאר טאטן, משמח זיין, אבער, ווען ביי זיי זענען געווען די גרויסע רעבעס, איז ביי זיי אויך געווען רעבישע זאכן, מעג מען זאגן, אבער אונז דארף מען ארויסלערנען א אנדערע זאך דא פון די נקודה, אז א מאמע און א טאטע דארפן וויינען, וויינען, מען פארשטייט זיך מיט א שמחה, בכיה ראשי תיבות איז בשמך יגילון כל היום. די בעלזער רב זכרונו לברכה האט זיך געווענטשט ווען מ'קען האבן גוטע קינדער און שמונה עשרה איבערלאזן א טרוקן אויג און צו די זאך אויך און נאכן אלע נאך אלעם עפענען די גמרות אויך רבותי נאכן וויינען אה ווי האט ער געזאגט רבי נפתלי ראפשיצער פארן אינגערמאן דארטן האט געוויינט דריי שעה ביי והאר עינינו בתורתך שבועות האט ער אים געזאגט איך בין געווען יעצט אין הימל איך האב געזען דיין תפילה איז נתקבל געווארן נעם א גמרא זעץ זיך לערנען אַלע די צען טעג פֿאַר דער חתונה, חבֿרה, מע װיל דאָך אַרײַנגײן נישט װי אַ שנאָרער צו אַרום אַ חתונה, נאָר אַרײַנגײן מיט אַ, מיט אַ כּרטיס כּבֿוד, נעמען די גמרות און אײביק זאָלן זײ זוכה זײַן מקבל זײַן תּורה באהבֿה וברצון, און דער זכות פֿון רב ש דער הײליקער רבי רבי שלמה בר מרדכי מזוויל יגן עלינו ועל כּל ישׂראל.